א גוטן ערב פסח תשע"ה. עס איז דא זייער א וויכטיגע מעסעדזש וואס איך וויל א יעדער זאל עס הערן, דאס איז פון וואי וואי דזשעיקאבסאן, יעדער טאטע זאל צולייגן קאפ צו דעם, יעדער טאטע זאל וויסן וואס א סדר איז אלל אבאוט, מען דארף זיך נישט מאכן משוגע און די קינדער נישט מאכן משוגע, מען דארף והגדת לבנך צו ציען דיין זון, און אין יעדן שטוב איז דא פיר מיני קינדער, גיי יעצט אין ארץ ישראל איז געווען איינער פישער האט ארויסגעגעבן א ספר ס'הייסט עוד אבשלום בני חי זייער א שיינע ספר ס'איז הערליך די תמצית דערפון איז אז אין יעדע שטוב איז דא אן אבשלום א קינד וואס ס'וויל הארגענען דעם אייגענעם טאטן אזוי ווי דוד המלך האט געהאט אזא זון איטס נאטינג דיפרענט און יעדער טאטע דארף דאס וויסן און ער דארף מיט דעם קינד ארבעטן אזוי אז ס'זאל נישט אויסקומען קיין רציחה נישט ער'סט נאכדעם מוזן זאגן נאכן זיבן מאל ער האט זיך געהאנגען אויף דראגס און נאכדעם האט אים דער טאטע מוזן זאגן זיבן מאל בני ארויסצושלעפן פונעם שאול תחתית. זייער א שיינע ספר. ס'איז שוין נישט אפילו צו באקומען, ער האט עס מיר געגעבן א מתנה ווייל ער ווייסט איך טו וועגן קינדער, צו העלפן טשילדרען. סאו רבותי, ליסן טו וואי וואי דזשעיקאבסאן'ס מעסעדזש, מאכטס א הכנה צום סדר. נאמבער וואן, איטס ווערי אימפארטענט, ביפאר יור סדר דאונט בי עקזאוסטעד,

עט די ענד אוו די דעי זייער אסאך מאל לאזט זיך עס אויס מיט סעקשועל אביוז איז דארף מען וועגן דעם רעדן. נאכדעם וויל איך רעדן נאך א זאך פסח וועגן חמץ, חמץ און פסח איז זייער הארב ס'ווערט נישט בטל נאכן זמן איסור, ס'איז מוראדיג. מענטשן פארן ארום אין האטעלס איך קוק פשוט ווי מ'קומט אלס אן אין גריכנלאנד איז דארטן דא א האטעל מיט צוועלף סווימינג פולס, עס איז מורא'דיג! זעטס מיר רבותי כשר איז דארט אויך? און חמץ איז דארט נאכגעהיטן? דאס וואס איך טריי מסביר צו זיין, ס'איז נישט קיין זמן ארומצופארן, פסח איז אויסער דעם וואס ס'איז א יום טוב וואס דאס איז זייער נישט גוט פאר פרעדעטערס, פאר חזירים, איז דא נאך אסאך, דו גייסט אריין דו צאלסט גרויס געלט און דו עסט טרייפות, שטעלט זיך פאר וואס איז יעצט געווען, ס'איז דא אין יאהאנעסבורג אין סאוט אפריקע, דארט איז שטערנבוך איז ער דארטן דער רב, האט מען יעצט געכאפט אז ס'איז געווען טרייפה אלע יארן. דער דער מענטש וואס ער פירט דארטן די כשרות די פליישן האט געזאגט אז ס'איז קיינמאל נישט געווען כשר ווייל ער איז נישט משוגע צו באצאלן כשר'ע פרייזן ווען ער קען פארקויפן טרייפות. ס'איז א מורא'דיגער אומגליק. יעצט רייסן זיי זיך ביים קאפ זיי סוען יעצט דעם ער האט נאך געבעטן דער מענטש אז ער וויל מ'זאל אים ווייטער לאזן ווי מ'זאגט האבן די כשרות און ער גייט תשובה טוהן ער וועט עס מער נישט טוהן איז נישט נאר זיי גייען אים נישט לאזן ער זאל עס ווייטער טוהן זיי האבן געמאכט יעצט א נייע זאך אז זיי סוען אים אויך. זיי סוען אים און זיי ווילן אים נעמען אין תפיסה. אבער וואס האסטו דערפון? עסט אים נעמען אין תפיסה, עסט אים נישט נעמען, דערווייל האט מען זיך אנגעפרעסן אלע יארן מיט טרייפות. יעצט דו גייסט ארום אין די האטעלן, דו פארסט ארום איבעראל, דו ווייסט נישט ווי ס'איז וואס, דו קענסט דיך דאך נישט אויס. און ס'איז א גרויסע פראבלעם די אלע זאכן, ס'איז אלץ טרייפן האטעלן, וואס מען דינגט ארויס אפאר צימערן, און עס איז דא א קיך וואס אמאל איז עס אפגעשפארט אמאל נישט, איך האב ענק שוין געזאגט כ'על עס דערציילן נאכאמאל, כ'בין געווען אמאל. א אינגערמאן האט מיר פארציילט אז ער איז געווען א משגיח אין א האטעל אויף פסח, פרעג איך אים ווי קענסטו זיין א משגיח, דו ביסט דאך נישט קיין בן תורה, ביסט נישט קיין בעל הלכה, קענסט דאך נישט קיין הלכה, זאגט ער לאמיך דיר פארציילן א מעשה וואס איז געווען, איז געקומען דער גוי איך האב אים אנגעזאגט אז זיי זאלן בשום אופן נישט אריינברענגען זייער טרייפענע עסן, און אונז האמיר געזאגט די הגדה, קומען דאך דארטן די קעכערס, די כינעזער, און מען קאכט, און ער האט אריינגעברענגט זיינע טרייפענע עסן, איך בין אריינגעקומען האב איך געזען ווי העכערן טאפ ווי ער מישט האט ער געקייעט דעם חמץ, פרעג איך אים נו וואס האסטו געטון? ביסט דאך נישט קיין רב, דו ווייסט דאך נישט וואס די דין איז אז ס'ווערט נישט בטל, זאגט ער דו בהמה דו, איך האב א פראבלעם מיט די הלכה ס'ווערט נישט בטל, דא האט מען געצאלט יעדע מענטש וואס איז דא געווען פער קאפ האט באצאלט צווישן פינף ביז זעקס טויזענט דאלער, איז במילא ווען איך זע עס, און דא איז די פשט אז דו גייסט יעצט נישט געבן מער צו עסן פארן עולם, וואס איז דאך אלעס טרייפות, אזוי ווי דו זאגסט ס'ווערט דאך נישט בטל. ווען איך זאל האבן אזא קוראזש און זאגן דעם באלעבאס אז דאס גאנצע עסן פון היינט ביינאכט איז טרייפה און חמצ'דיג, איז דער באלעבאס, ווען ער איז אביסל א נארמאלער מענטש, נעמט ער מיך און טונקט מיך אריין אינעם טאפ פון הייסן געקאכעכץ און ער לאזט מיך דארט. מיין, דא רעדט מען פון מענטשן וואס באצאלן פערציג און פופציג טויזנט דאלער פאר א פעמילי, איז וואס זאל איך זאגן? האב איך זיך אויסגעדרייט צום הימל און כ'האב געזאגט אזוי, רבונו של עולם, ווייסט האסט מיר געגעבן א שטוב פון צען קינדער, און ווייסט אז יעדעס פיסקעלע מוז מען אנשטופן מיט אביסל עסן, און דו ווייסט אז דאס קאסט שכר לימוד און עס קאסט אנדערע הוצאות, איך האב גארנישט געזען און דו האסט גארנישט געזען און לאמיר מאכן א שווייג. דאס אלעס, דאס איז די גאנצע השגחה היינט רבותי. רבותי איך בעט ענק מען הייבט אן צו פארן אויף די האטעלן און ס'קומען ארויס ממש חמץ אום פסח מיט אלע אנדערע זאכן און ס'איז זייער נישט גוט און נישט געמאכט אז מען זאל נעמען אזא הייליגן יום טוב און מען זאל עס אזוי מיעס באגראבן פאר גארנישט. און דאס בעט איך דעם עולם, רעדטס ענק נישט איין דא די השגחה דא די בעסער דא די שוואכער, די בעסטע השגחה וואס ס'הייסט ביי אונז איז אדער איצעלע פומפ וואס ער איז איין שטיק נבילה טריפה, מ'האט זיי שוין געכאפט מיט הונדערטער זאכן, און די צווייטע איז אין ירושלים דער גרויסער בית דין, וויאזוי הייסט ער דער גרויסער בית דין? בית דין הגדול, דער וואס זיי האבן דעם געי בעט, דעם שוויץ באד, און דאס הייסט כשר? ס'איז געווען פאראיאר די פרשה מיט טריפות און מ'האט נישט צוגעלאזט צום ראש בית דין, דערווייל האט מען אלעס פארקויפט און ס'איז געווארן כשר. איך האב ביי אונז איינעם אין די משפחה וואס איז זיך משדך געווען מיט א איד וואס ער איז א שוחט פאר די רבנות, ער שעכט דארט אין אורוגוויי צו ווי, האט ער דערציילט, ס'קומט אזוי פאר די גרויסע חלוקה וואס אויף דעם לאזן זיך דאך אידן קאסטן שווערע צענליגע טויזענטער און הונדערטער טויזענטער דאלער, מיר דארפן דאך מאכן זיכער אז ס'דא גענוג צו עסן, עס קומט די עדה החרדית, און זיי קויפן אויס אלעס וואס די רבנות האבן גע'פסל'ט, ער שעכט פאר די רבנות, אלעס וואס די רבנות האט גע'פסל'ט, קומט די גרויסע הייליגע עדה החרדית און זיי קויפן עס אפ פאר שפאט ביליג, און זיי זאגן ס'איז כשר. דאס האט ער מיר פארציילט, עס האט מען פארציילט שוין אפאר מאל, און זאל מיר איינער זאגן אז ס'איז נישט אמת. באלד וועלן זיי שיקן דאווידאוויטשן זאל מיר זאגן אז אונז זעמער שטארק. רעד נישט פון אונז ווייל אונז קען מען שיסן, זאג דאווידאוויטש קענסט נאך שיסן? עניוועי איז למעשה דארף מען זייער שטארק וואטשן וואס מען טוט ווייל מען ווערט נכשל מיט מאכלות אסורות, פסח איז זייער הארב, חמץ אום פסח איז ונכרתה און מען דארף זייער וואטשן. נאכדעם וויל איך צוריק נאכאמאל רעדן פון די ערשטע זאך פון פעדעפיילס, ס'איז א יום טוב וואס מען קומט זיך צוזאם און מען טרינקט, מען טרינקט וויין, מען פאלגט נישט, מען פאלגט נישט מען זאל טרינקען גרעיפ דזשוס, מען טרינקט וויין. אז ער טרינקט וויין און ס'איז דא משפחה, גייט ער ארויף אויבן זיך אין אפסטערס אין בעדרום זיך אביסל אפרוען, עס קומט אריין א קליין מיידעלע, א ניס, אדער א קאזין, אדער א שוועגערין, אדער א שוואגער'ס א קינד, און מען כאפט א שטופ מיט איר. ס'איז מעשים בכל יום, יעדעס יאר פסח, איך רעד יעצט פון פאקט. נישט פון טעאריע, איך רעד יעצט פון פאקט. רבותי, סטרעיטן יור סעלף אוט. אויף פסח מעג מען אריינרופן איין גאסט, און מער פון דעם טאר מען נישט. ביי כל דכפין ייתי וייכול זאל זיין די טיר צוגעשפארט. דאס דארף מען געבן שלושים יום קודם החג, דארף מען געבן פאר ארעמע לייט. און ווען ס'קומט צום כל דכפין זאל די טיר זיין הערמעטיש צוגעמאכט. קיינער האט נישט קיין רעכט אריינצוברענגען א גאסט אין שטוב. דעם איינציגן וועם מען מעג יא אריינברענגן, ס'איז דא איין עקסעפשאן צו די רול, מען עפנט טיר ביי שפוך חמתך, זאגט מען ברוך הבא רעבע פאר אליהו הנביא און אים מעג מען דארטן לאזן, ער איז אליהו מלאך הברית, ער העט נישט טאטשן נישט דיינע קינדער און נישט העט זיך לאזן טאטשן פון דיינע קינדער, סאו פליז בי קערפול, די אנלי וואן וואס מען מעג אריינלאזן איז אליהו הנביא, דיין טאטן זאלסטו נישט אריינלאזן, דיין שווער זאלסטו נישט אריינלאזן, זענען אלטע אנגעזעצענע מענטשן. זיי האבן שוין נישט קיין ווייב, זיי האבן נישט וואו ארויסצוגעבן זייער כח גברא, כאפן זיי די קינדער, די אייניקלעך, ביי זיי דען א חילוק? א לאך איז א לאך, איטס די סעים טינג. ווי איך האב שוין געזאגט פאריגע וואך ביים שיעור, אז איך בין געזעסן ביי א גרויסן אסיפה אין ארץ ישראל, און עפעס א גרויסע דאקטער פון א סקול איז דארט געווען, פון א היימישע סקול, פון בית וגן, און ער האט מסביר געווען אז ס'דויערט, צען סעקונדע מען זאל אפ'הרג'ענען א קינד, ס'דויערט נישט מער, און נאכדעם איז דאס קינד טויט אויף א גאנץ לעבן, ענד יו נאט גאנע סי די ענד אוו איט, איז בעט איך ענק, נאו ריספעקט, במקום שיש חילול השם, אין חולקין כבוד, אפילו ס'איז דיין טאטע, און זאג טאטע טייערע, ביסט שוין אן אלטער איד, אדער האסטו נאך א ווייב אדער האסטו נישט קיין ווייב, איך האב נאך יונגע קינדער, זענען אלע זייער ביוטיפול, און זיי נישט ברוגז, זוך דיר א פלאץ וואו צו גיין, שטייט אין שולחן ערוך אז אפילו צוויי תלמידי חכמים, עלטערע מענטשן זיצן אינאיינעם זאל אויך איינער פרעגן דעם אנדערן, כאטשיג יעדער ווייסט אויך די שאלה מיט די תשובה פון מה נשתנה, ווייל אבוויעסלי דאס קומט אונז צו געבן א מעסעדזש. אז אפילו דו ביסט אן אלטער איד. איז פאר דיר איז די בעסטע זאלסטו זוכן אן אלטער איד פאר א חבר. זוך דיר נישט קיין יונגע בחורים, זוך דיר נישט קיין יונגעלייט, זוך דיר נישט דיינע קינדער מיט די אייניקלעך, זוך אן אלטן תלמיד חכם. וואס ביידע ווייסטו די שאלות, ביידע ווייסטו די תשובות, און ביידע ווייסטו פארוואס מען קען נישט נעמען א יונגע מענטש צווישן אלטע. ס'איז זייער פשוט. און קיינער זאל נישט פילן אימבערעסט צו זאגן פארן טאטן אדער פארן שווער ניין. זאג זיי אלע, הער אויס נחום ראזנבערג וועסטו הערן וויפיל יעדן טאג איז דא אזאלכע זאכן. מקלף, דער מחותן פונעם סטייפלער צוויי מאל. מיט ר' חיים קניבסקי אבער. דריי שנירעס האט ער אין דר'ערד געלייגט. בידים, און ווער שלא ידים ווייסט מען נישט. ער האט זיך געמוזט פארקויפן די הויז, ער האט געמוזט געבן דרײַ הונדערט און זעכציק טויזנט שקל, ער געגאנגען זיצן אויף. ער געגאנגען זיצן אויף זיבעצן יאר. מ'האט גע'גנב'עט געלט פון קופת העיר צו באצאלן פאר דעם חזר די לויערס. אבער וועיט ע מינוט. דו מוזט אים נאך אמאל האבן נחת פון זיין לעבן, אדער די עלטערן ווילן נאך אויך האבן אביסל נחת פון זיין. זאג דיין טאטן ליסן איי וואנע לאוו יו, איי וואנע בי יור בעסט פרענד, און איך וויל מקיים זיין כיבוד אב ואם, און איך וויל דיך זיכער נישט אריינזעצן אין תפיסה, און זוך דיר ערגעץ אנדערש. צוויי אלטע אידן זייער גוט זיי פירן א סדר, זיי נעמען צוויי אלטע לעידיס, יעדער האט זיך זיין אלטע לעידי, יעדער איז סערווענט פארן מאן, און דעטס איט, קיפ עווריבאדי אוט אוו די האוז. וואס מיט נאך עלטערע ברידער מיט עלטערע שוועסטער וואס האבן שוין חתונה געהאט, די די ארגסטע וואס ס'איז דא ווייל זיי האבן יעדער ברענגט מיט מיט זיך א ווייב אויך, סאו אפילו וועמיר זאגן אז דו האסט נישט מורא אז דיין ברידער וועט דיך טאטשן, וואס איז נישט אמת, קען זיין ער וועט דיך יא טאטשן, אבער ער ברענגט א ווייב, און דו וועסט לייגן א אויג אויף זיין ווייב, וועסט כאפן א גוטן בליק אויף איר, וועסט איר געבן א בלינק מיטן אויג. און זי'ט שוין מיינען, הא, ער וויל מיך שוין, זי'ט שוין באקומען דעם הינט, און זי'האט שוין געווארפן אויף דיר אן אויג, און וואס האט דיך אריינגעכאפט. נאכדעם וועט קומען די איבריגע טעג פון פסח, ס'וועט נאך קומען חול המועד, ס'וועט זיין א מחיה, ער זי'ט קומען, זי'ט קומען עסן, זי'ט דיר קומען זאגן העלאו, און ס'וועט ווערן פרייליך, רבותי, דאונט טעיק א טשענס, קיינער נישט אימיונד. קיינער נישט געמאכט פון גלאז. ס'האט מיר דערציילט א גוי וואס האט זיך סטערעלייזט. ער האט געזען אז ער לויפט נאך נאך קינדער. ער האט מורא געהאט עט די ענד אוו די דעי וועט מען אים כאפן. האט ער געקלערט, מ'האט אים געזאגט דאקטוירים אז מען סטערעלייזט זיך, מען נעמט אראפ די מעשה און מ'איז אקעי. און ער האט עס געטון. ער האט שוין נישט גארנישט. ער האט נישט קיין טעסטיקלס און נישט קיין גיד. גארנישט. האט ער מיר געזאגט, דו ווייסט נישט וויפיל שווערער היינט איז אז איך זאל נישט נאכלויפן קינדער? זאג איך אים, ניין. כ'האב געמיינט אז דו ביסט סטערילייזד לויפסט דיר נישט נאך, זאגט ער נאו נאו נאו, ס'איז אין די מיינד, פלעגט זיין אינעם פינוס, און היינט איז עס אין די מיינד, און די מיינד איז מאטש ווארס, ווייל מען וויל טוהן און מען קען נישט טוהן, ווערט מען אינגאנצן אפסעט, און ס'קומט צו א פוינט ווי מען קען זיך נישט קאנטראלן, ער זאגט כ'האב נאר די זאך אז איך קען נישט אריינלייגן מיין פינוס, אין יענעמ'ס עינוס, אין יענעמ'ס אחור, אין יענעמ'ס מחילה, אבער איך בין נאך אלץ זייער זייער אאוט פאר כאפן יענעם מיט די פינגער און טאטשן אים און מעסטערבעיטן אים, איט דידנט טעיק אוועי עניטינג, איט מעיד איט מאטש ווארס. ווייסעך נישט, קען זיין מ'האט נישט אפגעשניטן אינגאנצן, צו קען זיין אז דאס וואס מען וועט טאמער אין ארץ ישראל אז מען לאזט זיך סטערעלייזן גייט מען נישט אין דזשעיל, איז קען זיין ווייל מ'קען נישט פאקטיש טוהן מיט יענעם אריינשטופן אינעם אחור. אין אמעריקע איז דא געזעצן טאמער ס'איז יא געווען פענעטרעישן, יא אריינגעלייגט זרע און מ'האט נישט אריינגעלייגט, אין די תורה איז נישט דא די אלע. זעצט. די תורה איז אז מען לייגט אריין כמכחול בשפופרת אז מען שטופט צו דעם פיפיק צו יענעמ'ס מחילה, ביסט אויף צרות, ווייל דאס איז כריתות. סאו וויל איך נאכאמאל מזהיר זיין דעם עולם, ס'איז אלץ דא אין א פעמילי ווען ס'איז דא באהאלטענע צייטן, למשל דיין טאטע קומט אהיים נאך סאקמער, קאקמער, ער איז געווען ביי זאליק'ן, ער האט זיך געשטופט דארטן, ער האט זיך אויסגעריבן דארטן אינמיטן שטופן, און ער איז אהיימגעקומען שפעט, און דו האסט געדאווענט אין א קליינע שול וואו מען האט שוין געענדיגט, זיצסטו. א שעה און דו ווארטסט אויפן טאטן, און וואס טוסטו אין די שעה? קומט אריין די שוועגערן, די מומע, די פעטער, די קאזינס, די שוואגערס, נו, וועסט דאך נישט זיצן ביים טיש און זאגן חד גדיא, דאס האסטו דאך שוין געזאגט ביינאכט, סאו הייבט מען אן צו רעדן וואס מען דארף נישט, און ביז ס'קריעט א ליבע, און איינמאל אז די מומע איז דא, די לילית הרשעה די מומע, וואנס ס'איז דא די לאוו איז אינוואלווד, זענט עטס אלע פערטיג, סאו א זאך וואס די אויג האט נישט געזען קען דער יצר הרע נישט שולט זיין. און דאס דארף מען זעהן ס'זאל נישט צוקומען אז מ'זאל חלילה קוקן און רעדן צו כדומה. יעצט איך רעד דערפון באריכות, ווייל יעדעס יאר האמער אונז פראבלעמען, נאכנישט געווען א יום טוב וואס איז דורך אן קיין פראבלעם, און ניינטי פראסענט, ניינציג פראצענט פון די אלע פראבלעמען האט מען געקענט סעטלען, ווען מ'קומט ווען נישט אינאיינעם וואלט נישט געווען די פראבלעם. סאו דאס וויל איך ענק זאגן, וואטש וואט יור דואינג, נאכדעם איז דא א טאטע וואס ער רופט פינעף זין מיט די שנירן מיט די טעכטער מיט אלע אייניקלעך און ער מיינט דאס א חכמה, דער ברענגט פאר דעם דאס עסן, דער טראגט פאר יענעם, דער באמט אריין, דער קלאפט אריין, דאס איז אלץ נישט אויסגעהאלטן על פי הלכה, דער אייבישטער האט דיר געשאנקען, האסט א שטוב מיט קינדער, טיילטס ענק איין, איין יאר פסח דער, צווייטע יאר יענער. עס איז נישט ריכטיג וואס מען טוט. יעצט איז דא נאך א זאך, מען רעדט פון הכשרים. אמאל האט איינער געפרעגט א שאלה פון א רב, צו מען מעג דאס, צו מען מעג יענץ, היינט איז דאך שוין דא סעווען לעיער קעיק אויך, כשר לפסח. און פסח'דיגע בייגעלס. מען האט געפרעגט דעם רב, צו מען מעג דאס, צו מען מעג יענץ, האט דער רב געזאגט אזוי, לאמיר זיך אויסלערנען מיט איין ווארט, אין די משנה שטייט הפסח אינו נאכל, פסח טאר מען גארנישט עסן, נאר דאס וואס מען מוז. דא מענטשן וואס נעמען נישט אפגעוואשענע אייער ווייל זייער מאמע האט עס געהאט, זיי נעמען נישט אפגעוואשענע וועדזשטעבעלס, שמוציג מיט אלעם, כ'פארשטיי די מאמע האט זיך אזוי געפירט וועסט זיך אזוי פירן, אבער זאג מיר דיין מאמע האט אויך געגעסן די אלע קעיקס וואס מען פארקויפט מיט די לעידי פינגערס מיט דעם מיט יענעם, דאס האט דאך די מאמע אויך נישט געהאט, נו פארשטיי איך נישט פארוואס זאלסטו דאס יא האבן? דאס זאלסטו דיך אויסלערנען אז מען עסט נישט עסט מען גארנישט, ווען ס'איז געווען די אומגליקליכע פרשה. אז מען האט אונז געגעבן צו עסן מילך און טשיז פון די גענידלטע קיען וואס דאס איז געהעריג נבילה, קומען די אלע מעניופעקטשורערס, די ביליאנערן מהדרין מיט די אלע גרויסע עשירים קומען זיי צו די רבנים ס'א הפסד מרובה. האב איך דעמאלטס געשריגן צו די רבנים ס'איז נישט אמת, נעם דרייסיג יאר א עוורידזש וויפיל זיי האבן פארדינט יעדעס יאר, וועסטו זען זיי האבן פארדינט הונדערט צו הונדערט פופציג פראצענט. זיי נעמען יעצט איין יאר און דאס טוען זיי אראפרעכענען אז זיי האבן פארלירן פיר מיליאן דאלער, האבן זיי פארדינט דאס יאר נאר פופציג פראצענט זעכציג פראצענט. ווי שטייט ווען ס'איז הפסד מרובה און ווען נישט? כ'האב געזאגט פאר די רבנים אין קיין פאבריק איז נישטא קיין הפסד מרובה, האט ער עס נישט געמאכט איין יאר וועט ער עס מאכן נעקסטעס יאר, אדער האט ער עס שוין געמאכט ווייסט דאך אז ער איז געווען שטערקער, די רבנים האבן ארויסגעגעבן ס'קשר, מסתמא האבן די רבנים געכאפט אפאר אפויטיקעס אין די זייט, איז במילא זאל יעדער וויסן, דער רב זאגט ענק נישט אויס דעם אמת. געווען א איד וואס האט געארבעט פאר די התאחדות, ער האט געגעבן א הכשר אויף די יאגורט אויף פסח און אלע זאכן, ער האט געהייסן משפחת א חייפער גרובער, אן אונטערגרובער, איך טראסט זיי גארנישט. אזוי ווי דער בירך משה האט זיך עפעס צוקריגט מיט אים וועגן די זאכן די פראגרעמס, קיצור, מען האט געמאכט א נייע זאך אז מען האט אים ארויסגעווארפן. שוין האבן מיר שוין נישט געהאט מער דעם בעל מכשיר. איז געקומען ערב פסח אינדערפרי, און ער איז געגאנגען אין פאפא אין די מקווה, עס האט גארנישט מיט פאפא גראדע, ער האט געוואוינט אין בענד סטריט, און ער האט ארויסגעלאזט א שם, אז די אלע לעבענס און די יאגערטס, איך ווייס נישט וועלכע ס'איז געווען דעמאלטס, איך בין נישט יעצט געדענק איך שוין נישט, איך מיין ס'איז געווען די לעבענס, אז דאס מאכט מען מיט ברויט, וואס דער ברויט איז חמץ, נאר מען פארברענט עס, ס'זאל זיין פסול מאכילת כלב. יעצט. האט מען אים געפרעגט נו ס'איז דאך אבער פארברענט, דאס איז אבער א מעמד און א מעמד איז הארבער. עטס וועט וויסן, דאס איז אים געבוירן געווארן ערב פסח אין פאפא מקווה, דער חידוש, ער איז דאך א רשע מרושע, ער האט דאך יארן געגעבן א הכשר פאר אונז די אלע זאכן, וואס איז געשען אין די מקווה ווייל דער סיגעטער האט אים ארויסגעווארפן? יעצט למשל דעם שייגעץ איצעלע פומפ קענען אונז נישט ארויסווארפן, ער איז אזוי אריינגעפעדעמט דארטן אז מען קען אים גארנישט טון. פון אים וועט מען מוזן ליידן ביז מ'וועט אים ארויסטראגן אין קבר. איז וויל איך פרעגן, איז איצעלע פומפ עפעס מאסגעבנד פאר א הכשר? איז די גאנצע התאחדות הרבנים מאסגעבנד פאר עניטינג? פאר גארנישט! ווען ס'וועט זיך אנכאפן די גוטע יארן וועלן זיי דיר דערציילן אז דעמאלטס און אהער מיט אהין מיט אהין מיט אהער. דאס איז וואס אונז האנדלן מיר מיט רבנים פעיקערס בלאפערס און זיי שעמען זיך נישט. איז נישטא דא איינער וואס ער שעמט זיך? שעמט זיך נישט, ער לאכט דיר אין פנים, און דעטס איט. זיי האבן נישט פאר וועמען זיך צו שעמען. ביי זייערע סופיריערס אלע רבנים זענען די זעלבע גארביטש, בפרט נאך וואס סקומט צו א הכשר, וואס במילא האמיר אונז א פראבלעם מיט די אלע כשר'ס וואס ס'ווערט געגעסן פסח, יעצט זאגן מען זאל נישט עסן גארנישט קען מען נישט ווייל דו שטעלסט זיי נישט צו עפעס אנדערש, אבער זאגן אז וואס ווייניגער מען עסט און וואס ווייניגער מען קויפט די אלע קאמפאני זאכן מיט די פראדוקטן איז זיכער זיכער כדאי מען זאל זיך ווי מען זאגט אפהיטן פון די אלע זאכן. און די זעלבע איז אין בוטשער סטאר, מען עסט דארט חמץ, מען עסט דארטן אלעס, מען דארף זיך גיין אפוואשן און אפזייפן די הענט פאר מען טאטשט פלייש וואס יענער עסט אינמיטן פסח, דו ווייסט דען וואס יענער האט געטוהן? ווייס איך וואס. יעצט אז ס'איז צו מאלן פלייש וואס איז דא צו וואשן? ווי אזוי עס אפוואשן? אזוי אנדערע פלייש קענסטו נאך איבערוואשן, פארן זמן איסור וועט עס נאך בטל ווערן, אבער אז דו קאכסט אום פסח, דו קאכסט עס נישט אויף פארדעם, און ווען די מינוט קומט אריין דער פסח איז עס אסור במשהו זייער זייער שווער צו זיין אפגעהיטן. בפרט נאך אין אמעריקע, די רבנים אליין לאכן פון די תורה, ביי זיי איז די תורה נישט מחייב גארנישט. איך באקום א טעלעפאן קאל דא פון א מיידל, א ווייבל, איך ווייס אליין נישט ווער זי איז, איך פרעג נישט קיינעם, ס'אינטערעסירט דאך מיך נישט, כ'וועל דאך נישט אפגעבן די לעצטע פאר יארן פון מיין לעבן אין א פריזן אזוי ווי נחמיה. נחמיה האט געמיינט אז די גוטע טעג דויערן אייביג, ער כאפט נישט, ס'קומט א צייט ווען דער אייבערשטער נעמט א דין וחשבון. זאגט מיר דאס מיידל, צו דאס ווייבל, הואעווער שי איז, אז מיט א פאר חדשים צוריק האט איר געגעבן זייער א שיינעם שיעור, א מיידל וואס גייט ארויס ארבעטן, זאל וויסן, זי איז א סעקס פיטשער. דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט אין יעדן מענטש אזא הויקער אז ער זאל נאכלויפן נאך א מיידל, ער זאל ליב האבן א מיידל, ער זאל ליב האבן אירע פיטשערס, אירע בריסטן וואס זיי שטארן ארויס, און א מיידל דארף דאס וויסן, כדי זאל זיך וואטשן פון מענער, און אז איינער קומט צו איר צו און ער ווערט צו היימיש, זאל זי אים זאגן, ליסן, קאל איט ע דעי אר עלס איי קאל די פאליס. שוין, דערציילט זי מיר אז זי ארבעט אויף א פלאץ פון סוף, פון סוף סקול סיזען, געטראפן א גוטן דזשאב אויף א פלאץ, און דא איז דא נישט דער באלעבאס, שטעל דיר פאר, מילא דער באלעבאס טוט עס, אה, סופאוזינג ער פילט זיך דאך אז ער געט איר פרנסה, טשעפעט ער מיט איר, איצט איז דא דא א יונגערמאן, שוין נישט קיין יונגערמאן, זי זאגט מסתמא איז ער טערטי, טערטי פייוו, ס'האט אים גענומען צייט צו ווערן אקוועינטעד מיט איר, היימיש, און ווען הי קעם טו א פוינט, ווען ער האט אנגעהויבן זייער שטארק צו קוקן אויף אירע דאדעם, ווייס איך נישט וויאזוי ס'גייט. מ'כאפט נישט אן יענעם גראד, מען כאפט אים אן דעמאלטס רופט ער די פאליס. קודם מאכט מען זיך אזוי וואו מיט אהער מיט אהין, און ער האט אנגעהויבן צו רעדן אביסל פרעש צו איר, ער האט איר געזאגט דו ווייסט איך זע דו וואקסט נישט אזוי שנעל ווי דיינע בריסטן וואקסן, איצט איז זי געווארן זייער זייער אויפגערעגט, קודם איז זי געווארן אויפגערעגט ווייל זי האט געזען ער האלט אין איין קוקן אויף אירע דאדעם, זי האט אים געזאגט אזוי הער דו מיך אויס איך וויל דיר עפעס זאגן, דו וועסט נאכאמאל אריינקומען אין מיין אפיס, און דו גייסט רעדן מיט מיר מטוב עד רע, רוף איך די פאליס. איך געב דיר יעצט איינמאל א טשענס, ווייל איך וויל דיך נישט פארשעמען און איך וויל מיך נישט פארשעמען, באט רימעמבער איטס גאנע העפן. זאגט זי מיר יעצט דעם נעקסטן טאג, דער אינגערמאן איז מער נישט אריינגעקומען, ער האט אפגעקאלט און געטראפן א בעסערן דזשאב. האבן די רבנים יעצט א פראבלעם אז נחום ראזנבערג רעדט גרעפיק? וואויל און געבענטשט איז דער טאג וואס ער האט געעפנט זיין האטליין. א מיידל האט נישט געכאפט וואס ער האלט אין איין קוקן דארט, וואס זעהט ער דארט? זי ווערט דאך נישט סעקסי און עקסיידעט אויף אירע בריסטן, דאך וואס זעהט ער דארט? וואס קוקט ער דארט? ס'איז דאך צוגעדעקט! נאר וואס? זי האט שוין געוואוסט אז ס'טויג נישט ווייל זי האט געדענקט מיין שיעור, געדענקט מיין שיעור אז מענער ווערן זייער אנגערייצט פון דאדעם, ווערן זייער אנגערייצט פון אלעם וואס א פרוי פארמאגט, ווען א פרוי ווערט אביסל פעט וואקסט איר אויכעט, וויבאלד די בריסטן נעמען דאך אויף אסאך פלאץ, וואקסט איר אזא רינגעלע, א טוּב רופט מען עס, א טייער. ארום און ארום איר באדי. מענער קוקן דאס ווערן אויך משוגע, זיי זעען דארט גארנישט, זיי זעען אביסל פלייש, נאר אזוי האט דער אייבישטער אריינגעלייגט אין מענטשן אז זיי האבן א הויקער, זענען משוגע פאר דעם, ענד נאובאדי איז עקזעמפט, און ממילא בין איך זייער פראוד וואס כ'האב געלערנט די קינדער, כ'האב געלערנט כלל ישראל, ווייל דאס גייט ארום ווי האט ווייער, און דער עולם האט שוין אויפגעהערט צו מאכן חוזק אויך, אמאל כ'האב געזאגט עפעס אזא מין זאך, עס איז ארומגעפארן, מ'האט געמאכט חוזק, מ'האט אויפגעהערט צו שפעטן, דער עולם ווייסט ס'איז נישט קיין דזשאוק. און איך האב הנאה, אזוי ווי יעדער ווייסט. יעצט כ'האב געוואלט אביסל מסביר זיין וואס איז דער ענין פון פסח, פסח איז פה סח, מען זאל רעדן מיט וואס איז א מענטש מער ווי א בהמה, א רוח ממללה, זאגט דער תרגום, ויפח באפיו נשמת חיים, זאגט דער תרגום רוח ממללה, דער גאנצער נשמת חיים איז אז דו קענסט רעדן, א בהמה קען נישט, אויב דאס איז א מורא'דיגע זאך אז מען קען רעדן. יעצט וואס איז געווען דער יום טוב פון פסח, די אידן האבן נישט געקענט רעדן. ונצעק אל ה' אלקי אבותיני, וישמע ה' את קולנו, אבער מרחוק הוי' נראה לי, דער אייבערשטער האט זיך באוויזן זייער ווייט ווען אידן זענען געווען אין מצרים, איז דער אייבערשטער געווען זייער ווייט, אזוי ווי ס'שטייט, מרחוק הוי' נראה לי, די אידן זענען געווען, די גלות איז נישט נאר געווען אויפן גוף נאר אויפן דעת אויך, מ'האט נישט געוואוסט ווער דער אייבערשטער איז, וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. און דעטס איט. די בני לוי האבן יא געוואוסט, זיי האבן געלערנט תורה, אבער כלל ישראל האט נישט געוואוסט ווער איז דער אייבערשטער, וואס וויל דער אייבערשטער פון אונז, און בפרט נאך זיי האבן נישט געוואוסט די גרויסע סודות, אז זיי זענען גאר די וואס זענען מתקן דעם חטא פונעם דור המבול, און דאס האט מען געמוזט האבן א תיקון. די דור המבול מיטן דור הפלגה, וועגן דעם די דור המבול איז געקומען וואסער אויף זיי, און די דור הפלגה האבן זיי געוואלט בויען א גאנצן מגדל אין הימל אריין, דערפאר האט מען נעבעך געשטראפט די אידן. במים, מיט וואסער אין מצרים מ'האט כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, און מ'האט זיי אויך געמאכט אז זאל מוזן שווער ארבעטן. וימררו את חייהם בחומר ובלבנים. יא, ווען איך האב ענק געבעטן האט עטס געלאכט צו מיר, נחום האט נישט קיין פול האט עטס געהאלטן אז איך טוה צודרייטע זאכן, אבער ליסן, איך האב ענק געזאגט צו קומען צו דעם, האט עטס אנגעהויבן זעלבע גייט מעגן גיין צו די צייטונג טיילן.

און שוין. עניוועי, די גאווערמענט איז געווארן אסאך מער א גרעסערע מחמיר ווי אונז, איך האב דאך געוואלט אז מען זאל לערנען די דעוועלאפמענט אוו די באדי, יעצט הייבן זיי אן מיט א נייע מעשה אז די לארד עגנאו האט געשריבן פאר די סקולס אז זיי זאלן זיין פריפעירד אז די קינדער מוזן לעבן אין א מאדערן סאסייעטי אין בריטאן און מען מוז מיט זיי לערנען וועגן סעים סעקס מערידזש און מען דארף אלעס טוהן

און מען זעט אז ס'איז פול מיט פראבלעמען. אוודאי, ב ה מ'הייבט אן צו מישן וואס פאר א חינוך אונז האמיר געהאט, קומט א רוצח יצחק שטערן, א וועלטס גנב וואס איז אנטלאפן פון ענגלאנד, קומט מיט ער נעמט צוויי טויזנט פינף הונדערט סאטמארע קינדער און זאגט צו אז מען קומט אהיים פון קעמפ מוז מען גיין אין נחום ראזענבערג'ס הויז אין פראנט און שפייען אויפן דאך ווייל קינדער קענען נישט צוריק טוהן. און דאס איז געווען א חינוך? דאס איז אנבעליוועבל. איז דאך שוין היטלער געווען בעסער. היטלער האט געוואלט הרג'ענען א איד האט ער געזאגט די עס עס שיס וויפיל דו קענסט, נישט גיין כאפן קינדער, ער האט אויך געהארגעט קינדער אבער האט נישט געכאפט קינדער צו טשעפען עלטערע מענטשן. יעצט קאלט מען מיך אויף פון אלע זייטן, רבנים, מחנכים, און וואס וועט מען טוהן. סאו לאמיר דיך פרעגן א שאלה, ביסט זייער אפסעט, איך פארשטיי דיין פילינג, איך פארשטיי דיין וויי געשריי, אבער איך וויל דיך פרעגן א שאלה. ווען א קינד איז געקומען זאגן מ'האט אים צובלוטיגט די מחילה, אן אלטער מלמד מיט א גרויסן פיפיק איז אריינגעשטופט אין אים, ס'האט אים אנגעהויבן צו בלוטן, ער האט זיך געקראצט די מחילה, האט איינער געקערט? ווייל איף יו דידענט קעיר דען, איי דאנט קעיר נאו, וואס וועט מען טוהן? מ'וועט צושפארן אלע תלמוד תורה'ס, געווען אמאל אינדערהיים אין א ישיבה וואס די גאווערמענט האט געזאגט אז מען מוז לערנען רוסיש, און די ראש ישיבה האט געזאגט מען וועט צושפארן די ישיבות. און וואס איז געשען? מ'איז אנטלאפן פון רוסלאנד אויף ליטע, און דארטן האט זיך אויפגעבויט די גאנצע נייע תורה פון דעם רבי חיים בריסקער פון איבעראל. אונז גיימיר נישט אויסקלוגן און געבן עצות פאר רבונו של עולם, ער ברויך נישט דיין עצות און ער פרעגט נישט דיין עצות, און אונז קען מיר גארנישט טון. ווען איך האב ענק געזאגט קינדער גייען מיט צובלוטיגטע מחילות און מיט אויסגעריבענע פיפיקעס און מיט אויסגעלעקטע פיפיקעס און זיי האבן געמוזט אויסלעקן די מלמדים, איך האב ווען געוויינט, איך בין געגאנגען צענליגע מאל, איך האב געבעטן, איך האב געקאלט, מען האט אויפגעהאנגען דעם טעלעפאן, הע, ווייל עטס האטס געהאלטן אז עטס זענטס זיך גאט אליינס, ווייל איף יו ווער גאד יו דידנט ניד די טעלעפאן, האב געהאנגען און געפלויגן מיט טעלעפאנס, נאכדעם זענען זיי געגאנגען, זיי האבן זיך אנגעהויבן נקמה נעמען אין מיר, זיי האבן ארויסגעווארפן מיין אייניקל, וואס איז מיין אייניקל שולדיג אז איך האב א פאליסי אין לעבן אז מען טאר נישט טאטשן קינדער, דעמאלטס האב איך אים געשטעלט אויפן. פלאץ דא אויך, עטס ווארפטס היינט ארויס א קינד, יו אר פינישד, איך ארבעט שוין אויף דעם יארן, צוויי דריי יאר, און זיי ווייסן וואס ס'גייט פאר, יעצט גייט עטס מיט מיר פרעגן וואס מ'קען טון, ווייסט וואס מ'קען טון, זיראו, גארנישט, וועסט דיך אויסלערנען, מ'קען גארנישט טון, מ'קען אדער קאמפלייען, אדער טון צושפארן די ישיבות מ'וועט נישט געבן קיין פאנדינג.

רעדן און שרייבן ענגליש. יעצט פערסענלי האלט איך ס'איז א מורא'דיגע גוטע זאך מען זאל לערנען וועגן געי, איך האלט ס'איז זייער א גוטע זאך ווייל מען דארף מסביר זיין די תורה'דיגן פוינט אוו וויו, מיך קאלן אויף צענליגע בחורים, הרב נחום וואס איז די פראבלעם וואס עבי בעבי שטיין האט געטון, סאו בעסיקלי די גאנצע שטאט ווייסט וואס ער האט געטון, אבער מען טאר נישט רעדן דעם תורה'דיגן וועג, פארוואס? ווייל מ'וועט הייסן א מניוול, די גאווערמענט זאגט זענען מסכים, לערנטס ענקער וועג באט טיטש עבאוט, פארוואס? ס'איז א זאך וואס געשעט.

נאטינג ראנג אז מען לעבט אין א סאסייעטי וואס עס געשעט צו מסביר זיין דעם תורה'דיגן וועג און מסביר זיין ווי מיאוס דאס איז פארן אייבערשטן, און אויך אז מען האט גענומען סטאטיסטיקס כ'האלט עס אין איין זאגן, ניינטי ניין פערסענט נעמען זיך דאס לעבן נאך אפאר יאר. פיפל שוד טאלק אבאוט איט, נישט צו קענען נאך מיינען אז עבי בעיבי שטיין איז געווען א הירא. נאכדעם איז דא נאך א זאך, די עיקר וואס זיי טענה'ן איז נישט אזוי ווייט מען זאל וויסן וואס ס'גייט

איך גיי אייך ווייזן וואס איר האט יעצט געטון. קיצור, זי האט אנגעהויבן צו וויינען, זי האט נישט געמיינט, זי האט נישט געוואלט, זי האט נישט, זי האט נישט, איר זענט א רשענטע, איר זענט א זאק מיט פארקאקטע דרעק, און איר רעדט אייך איין אז איר פירט די וועלט. משה דוד רעדט זיך איין ער פירט נאך די וועלט ווייל ער פארטיילט יעצט אויף פסח אביסל געלט פון די גאווערמענט. נא נא נא, עטס פירטס גארנישט, די וועלט איז שטערקער פון ענק, און דאס איז וואס דא גייט פאר, דאס איז די גאנצע צייט גייט די זעלבע. יענער איז א שייגעץ איז דאס? איך פארשטיי דו ווילסט נישט ער זאל זיך דרייען אין דיין קאמיוניטי, כ' האב זיך קיינמאל נישט געדרייעט אין דיין קאמיוניטי. איך בין נישט געגאנגען פארקויפן שויס פאר א האמאסעקשועל קאפל. איך בין געגאנגען געהעריג אזוי ווי יעדער, כ'האב עס נישט געברויכט האב איך עס געוואלט פארקויפן. זאגט ער צו אן א מעשה אים זאל מען נישט קויפן, פארקויפן, פארוואס ער איז אין חרם. ווער האט מיך געלייגט אין חרם? אפאר נואפים רבנים? בעיסיקלי דעטס וואט איט בוילס דאון טו, אפאר נואפים רבנים האבן נישט געהאט וואס צו טון און זיי האבן געמיינט זיי האבן פאוער, זיי האבן אבער געהאט איין פראבלעם וואס זיי האבן זיך פאררעכנט, ס'איז נישט נחום ראזענבערג דער שטארקער מענטש, די אידישע קינדער זענען די שטארקע, און זיי האבן אים געלייגט אזוי אין דר'ערד הינט, מען זאגט דאס ווארט ארויף צו א שאנדע. עניוועי, איז ווילן זיי יעצט אז מען זאל אויסלערנען צו רעספעקטן די אלע מענטשן אז זיי קומען אריין אויף ווילימסבורג זאלסטו זיי נישט נאכשרייען, יעצט איך פארשטיי ס'טענק מורא'דיג וויי טוהן, אבער איך וויל פארשטיין, רעלעטיוולי ספיקינג מיט וואס איז דאס אנדערש ווי א יונגל איז אהיים געקומען פון חדר אדער א מיידל פון סקול און געזאגט אז וועבערמאן האט איר געפלאקט אינעם לאך? דער וועבערמאן איז געווען דער ברך משה'ס דרייווער, יעצט האט ער אריין געדרייווט זיך אין דזשעיל אויף אייביג, דיס איז נאט גאוינג טו ווארק לייק דיס, איים טעלינג יו אגעין, איטס נאט גאוינג טו ווארק.

סאו איך האב זיי געבעטן, רבותי, איי וואס אן טאפ אוו דיס האול טינג, נאו וואס מען קען טון, כ'על ענק זאגן די אמת, אז דו ווילסט וויסן וואס מען קען טון זאלסט אבער נישט זאגן, קיינער זאל נישט וויסן פון דעם, איך גיי ענק אויסזאגן דעם סוד, מען טינקט איין די כרפס אין זאלץ וואסער, זאל מען עס זיבן מאל איינטינקען און זעקס מאל אפשאקלן, און ווען מען טינקט איין די מרור אין חרוסת, זאל מען עס אכט מאל איינטינקען און זיבן מאל אפשאקלן, דעטס אלל יו קען דו, נאטינג, די געים איז אווער, ווען איך האב זיי געבעטן, וואס וואלט ווען געווען? דאס איז געווען אפגעשמועסט, איך האב זיי געזאגט מען זאל ארבעטן אויף דעם, אז אונז דארף מען טאקע אויסלערנען אז מען טאר קיינעם נישט נאכשרייען און נאכשפייען, אבער ס'מוז מען נישט לערנען פונקטליך וואס דאס הייסט געי, וואס דאס הייסט צוויי זכרים, אדער צוויי נקבות, לעסביענס, מען זאל נאר לערנען בכלל, וואטעווער יו סי, מאך א שווייג, ס'איז נישט דיין עסק, און די ישיבות און די תלמוד תורה'ס זענען געווארן חכמים. און מען איז געגאנגען און מען האט זיך גוט אנגערייצט, און במילא זענען געקומען די גאנצע ענגלישע גאווערמענט אינספעקטערס און זיי האבן זיך מיישב געווען על הכלל כולו יצא, און ס'איז ארויסגעקומען א נייע זאך, די דרעפט גיידליין ספעלס אוט דעט איט וואלד בי אינסאפישענט פאר סקולס טו סעי דעט דעי אינקארעדזש רעספעקט פאר אלל די פיפל אין א דזשענערעל וועי, ניין נאר מען מוז אלעס ארויסזאגן.

יעצט עס איז שוין אריינגעפאלן אין די גאווערמענט זענט עטס פארפאלן, כ'האב ענק דאס אייביג געזאגט, עטס האטס נישט געהאט קיין רעכט קיינעם נאכצולויפן, עטס געהאט קיין רעכט קיינעם דא קורץ צו מאכן און ענג צו מאכן, סאו עט די ענד אוו די דעי איז עס צוגעקומען ווי ס'האט געדארפט צוקומען און יעצט זענען זיי שוין אונזערע בעלי בתים, דעטס איט, עטס גיין יעצט אין קאורט מ'וועט אויסגעבן זעקס מיליאן פאונד און מען וועט זיך שלאגן אז ס'איז קעגן קאנסטעטושען, זיי האבן נישט אונזער קאנסטעטושען. אז ער איז נישט אזוי ווי אונז, האט ער דא לארדס מיט מיט מיט עשירים מיט אלעם, דעי נאו וואט דעי וואנט, עניוועי רבותי כ'האב ענק אלע אין דר'ערד, ווייל דאס איז דאס בלוט און די זרע לבטלה וואס עטץ האטס געטוהן מיט קינדער, יעדער אין אין בסמעדרעש איז געווען אידן, ממש איז אנבעליוועבל, עלטערע מענטשן האבן געטאטשט קינדער, זיי אויסגעריבן, געטוהן די מיעסטע זאך, די לעצטע איז נאך געווען משה עפשטיין. אין זאליק'ס בסמעדרעש פאר זיבן אכט חדשים צוריק אויסגעריבן א בחור אין טוילעט און זאליק האט אים געבעקט, סאו זאליק אויך שכוח. יעצט ס'איז געגאנגען די גאווערמענט און זיי האבן געוואלט מאכן יעצט א מיטינג מיט די חרדישע רבנים אבער נישט פרעגט וואס זיי זאגן זיי האבן נאר געוואלט ווייל זיי האבן געזאגט ליסן ס'איז דא דא דער לארד עגניו און ער האט געוואלט זאגן אז אונז קען מען דאס נישט באווייזן בקיצור די ראש המדברים איז געווען ר' שרגא פייוול צימערמאן.

עפעס. סאו זיי הייבן שוין אן צו טענה'ן אז ס'איז דא פרייע אידן אדער רעפארם אדער קאנסערוואטיוו וואס זיי זענען יא צופרידן אז מ'לערנט אלעס מיט די קינדער. יעצט זאגט ער ווייטער, אין אונזער וויו גייט קומען דא א קאמפראמייז און דאס גייט ווערן אינשורד אז די סקולס וועלן מוזן האלטן זיך צו די פאליסיס און ס'וועט זיין זיי זיראו טאלערענס ווייל דאס איז עדיוקעישן פאר טשילדרען און אז מ'וועט אנהייבן צו בוליען די חברה אויף די זייער שטרענג עס נעמען. יעצט ס'איז דא אין לאנדאן צוויי גרויסע גרופעס, איינס הייסט קשת, אדער די צווייטע הייסט דזשואיש געי און לעסביען גרופ, און זיי פראמאוטן דאס, זיי שטיפן דאס, זיי ווילן דאס האבן. און איך האב ענק געבעטן, קינדערלעך, לאמיר מאכן אייגענע בוקס מיט אלעס אייגן, זיי קומען נישט אריין אין אונזערע סקולס. טא, האטס עטס נישט געוואלט פאלגן.

אנדערסטענדס דעט די סקול העז אפיעלד. אה, דאס איז גארנישט, ס'איז ס'איז צרות, רבותי, איך האב ענק געבעטן און געוויינט צו ענק, פארוואס געט אונז דער אייבערשטער אזא עולם, ער ווייסט דאך אונז וויל מיר זיין גוט, וויל מיר זיין, יעדעס קינד מאלעסטעט אין תלמוד תורה, גוט ווילסטו זיין, ביסט דאך א ברעטליגער, יו דידנט קעיר פאר די טשיילד. יעצט קערט נישט דער אייבערשטער פאר דיר אויך נישט, יעצט דער צימערמאן האט עס דעקלערט פאר אן עמורדזשענסי דער מצב, דער, איך האב ענק פריער געזאגט שרגא פייוול צימערמאן. יא פרעג שרגא פייוול, דו צודרייטער פערד, דו, דאס איז א גרעסערער עמורדזשענסי ווי אז מ'האט געפלאגט יעדעס קינד נאכאמאל, איינע פון פינף קינדער האט מען געפלאגט אין די תלמוד תורה'ס, איינע פון צען מיידלעך האט מען געפלאגט אין די מיידל סקולס, און. איינע פון צוויי קינדער האט מען געפלאגט אין די מחילה, אין די מקווה, סאו וואס איז יעצט אזוי געווארן שלעכט? העי, ווייל דאס איז וואס דו ווילסט און דאס איז וואס דו ווילסט נישט? ביי אונז ס'איז פארקערט, אונז ווילן נישט מ'זאל טאטשן קינדער. סאו, עטס זענט קלויזנער רבותי. יעצט באקום איך א טעלעפאן קאל פון אן אשת איש א פארהייראטע פרוי, און די אשת איש זאגט מיר אז איר מאן פילט זיך לעצטנס נישט גוט און זי איז געגאנגען מיט אים צום דאקטער. דאקטער, און ביים דאקטער האט ער ארויסגעזאגט דעם אמת אז ער איז העווי העווי אויף קאוקעין, נישט קענעביס, אויף קאוקעין, און ער זאגט פארן דאקטער ער וויל עס פטור ווערן, וואנטס אוט, זאגט מיר די פרוי, זי איז א סטעדי הערער צו מיין פארשאלטענעם טמא'נעם מניוול'דיגן האטליין, און זי האט עס אויפגעהערט צו הערן, פארוואס? ווייל איר זענט א מניוול, זאגט זי, איך וויל אייך עפעס זאגן, איי העוו טו טעל יו סאמטינג, איי אפאלעדזשייז טו יו, ווייל איך מוז אייך עפעס פארציילן. יעדעס יאר ווען ס'איז געקומען צו די ד' כוסות, און ווען ס'קומט פרייטאג צו נאכטס און שבת בייטאג, און מיין מאן טרינקט פון וויין, פון די משקה אזוי ווי, און ער פלעגט אלץ אזוי כמעט ווי צאמפאלן ווי אין א קאומע, ער האט אלץ געזאגט ער האט נישט געשלאפן ביינאכט געהעריג, און נישט אהער און נישט אהין, ער פלעגט זאגן ער מאכט תשמיש מיט די פרוי פרייטאג צו נאכטס, און ער איז שוין אן עלטערע מענטש, און ער פילט עס, זאגט זי מיר איך וויל אייך עפעס זאגן, איך בין אזוי צופרידן אז איר האט א האטליין און איר האט עס אויפגעקלערט, ווייל אפילו ווען איך וואלט געוואויר געווארן יעצט אז ער איז העווי אן דראגס וואלט איך נישט געכאפט אז מיט די וויין איז עס נאך ארגער, און זי זאגט מיר זי האט אים קאנפראנטעד. טרינקסט אויס די ד' כוסות אז מ'כיה'ס טאקע א גרויסער ענין והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, אבער עט די ענד אוו די דעי איט אלל, איט אלל בוילס דאון אז ער פלעגט נאכן סדר זיין געהארגעט און. ס'קען ווען זיין אז ער וואלט געשטארבן אויכעט, ביקאוז ווען דאס קומט זיך צוזאמען איז עס זייער אן ערנסטע פראבלעם, און שוין, און זי זאגט מיר איי עם ריעלי סארי, זאג איך, הער אויס, איר האט דאך מיר פערסאנעלי קיינמאל נישט געזאגט גארנישט, איטס נאט דעט יו קאלד מי אפ און איר האט מיך געטשעפעט, איר האט דאך נישט געזאגט גארנישט, האט איר יא געהאלטן און נישט געהאלטן, איך זאג אייביג דער רבי זאגט מ'זאל האלטן פון דיר, אז ס'ברענגט געלט איז גוט, און אז נישט וואטס די דיפרענס, האלט מען יא פון דיר האלט. נישט, וואס איז דאס, עניוועי זאגט זי מיר איך זאל איר טוהן א טובה איך זאל עס ארויף לייגן אויפן האטליין ווייל זי האלט אז אין דעם וואס איך טוה דאס וועט זי האבן א זכות אז טאמער וועט א איד אויכעט זיין נעבעך אריינגעשלעפט אין די אלע זאכן זאל ער כאטש נישט טרינקען קיין וויין ווי איר מאן האט געזאגט פארן דאקטער איך וויל פטור ווערן דערפון זאגט ער יא דעטס די הארדעסט סטראגל אין לייף דיס איז נאט גאנע גאו אן וואן פוט נאכדעם פרעג איך איר אויב

אין מצרים איז געווען וועגן דעם איז געווען מכות בכורות, ברענגט דער מדרש, ווייל זיי האבן גענומען קינדער, זיי האבן אזוי אנגעשלאגן, מצרישע קינדער, און זיי האבן אנגעהויבן צו וויינען, האט מען געוואוסט וואו די אידן זענען באהאלטן, מ'האט דאך באהאלטן די קינדער, האט זיי דער אייבערשטער געשטראפט מידה כנגד מידה, איז די זעלבע דא אויכעט, מען הייבט אן צו רעדן פון א סאבדזשעקט, איטס א.

און מען דארף און מען דארף, עט די ענד אוו די דעי זאגן זיי דער מענטש האט געטוהן א גוטע ארבעט און איך גיי גארנישט טוהן מער, איזהו חכם הרואה את הנולד, פאר ער האט אנגעהויבן האט ער געדארפט וויסן וואס ער טוט, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, יעצט וויל ענק דערציילן א מעשה, בין היינט געווען אין א דאקטער'ס אפיס, די טיר איז אפען צו די גאס און מען האט געווארט אין די אין די זאל וועיטינג זאל אוטסייד, און איז געווען דארטן עפעס א פרוי נעמט זיך שרייען, מאַכט צו די טיר! מאַכט צו די טיר! איך, אַנטשולדיקט, איר זעט אַז קײן פּלאַץ איז נישטאָ, איך װעל צומאַכן די טיר, מוז איך מיך אַרײַנשטופּן אין אַ מײדל, און איר װײסט װאָס גײט געשען אַז איך שטופּ מיך אַרײַן אין אַ מײדל? גײט זי שרײַען, שײגעץ! חזר! נײַן װאַן װאַן! טוט זיך דער גאַנצער אָפֿיס, יעדער קוקט אַף איר, און פֿרעגט אײנער, זאָג מיר, איר הײסט ראָזענבערג? זאָג איך, יאָ. זאגט ער אה איר האט געגעבן א גוטן חינוך פאר אונזערע קינדער, ווייל די קינדער וואלטן טאקע אזוי געשריגן, סא כ'וויל ענק זאגן רבותי די חינוך איז היר ברוך השם, זאגט מיר איינער היינט אז די גרויסע פענסטער האבן אים געזאגט, ער האט נישט געוואלט זאגן ווער, איך זאג וואס זאל איך דיר זאגן, וועדער הי דיד איט רייט אר ראנג אר לעפט אר אפ אר דאון, די מען גאט היז פוינט אקראס ענד די קאמיוניטי.

איך גיי מיך נישט אפשטעלן, איינציגע זאך וואס וועט מיך אפשטעלן איז אזוי ווי נעמי זאגט פאר רות כי אם המוות! און אפילו דעמאלטס שטייט אויכעט אז ווען א מענטש ארבעט א זאך אויף די וועלט קומט ער ארויף אויף יענע וועלט זאגט מען אים אזוי ווי דו האסט עוסק געווען אין ראטעווען קינדער די אלע יארן קענסטו יעצט אויך גיין ראטעווען קינדער און מ'גייט אם ירצה השם ראטעווען די אלע קינדער וואס זענען נעבעך אראפ פון וועג ווייל מ'האט זיי נעבעך מאלעסטעט, מ'וועט זיי אלע ארויסשלעפן פון גיהנום, און מ'וועט אריינשטעלן זיי אין גן עדן. און די גרויסע צדיקים וועלכע זענען געקומען מיט די לאנגע בערד, און מיט די ברויטע פאות, און די רבי מיט זכרונם מיט לברכה, די אלע וועלן גיין אין גיהנום, ביים איבערנעמען דאס פלאץ פון די קינדער. זיי האבן נעבעך מכשיל געווען פאר גארנישט און פאר נישט, און זיי האבן זיי אזוי ביטערליך צוהארגעט און צושלאגן, אז זיי האבן זיך נישט געקענט צאמנעמען נאכאמאל. ס'איז עפעס א משוגענע זאך. יא, יעדער זאגט מאלעסטעט, מאלעסטעט, מאלעסטעט. ער זעט אויס צו זיין ווי א ריכטיגער אזיאטישער מארמאראשער בער. יא, ער איז פון פון סיגעט. ווייסט, יעצט גייט מען שוין בלעימען די קינדער פארוואס זיי זאגן מ'האט זיי מאלעסטעט. זאג איך אייביג, ס'קען זיין ס'איז נישט אמת. ס'קען זיין ער איז געווארן א שייגעץ פאר מאלעסט, אבער וויבאלד ער קען דאס נוצן פאר א תירוץ, און דו ביסט שולדיג, דען איטס יור פאולט, דעטס איט, דיינע הענט זענען נישט ריין. יעצט איז געשען א מעשה אזוי אין ארץ ישראל האט מען יעצט געכאפט אין אן אראבישע דארף מיט א הכשר מיט אלעם די גאנצע פלייש און גרייט צו פארן אויף צו די אידישע געגנט אלס נבילה פלייש פון אראבער די איינציגע זאך וואס איז גוט צו קויפן יענע פלייש איז ווייל קיין חלב איז נישט דא דערביי ווייל טאמער געבן זיי דיר פון א דאנקי אין א דאנקי איז נישט דא קיין חלב וואס די תורה האט געאסרט אדער דען דעט איז דאך סתם אן אומגליק.

און אז מען טאר נישט עסן קיין נבילה, אלע זאכן האט היינט קיינער נישט מורא, ליידער איז א גרויסע בזיון וואס גייט פאר, נאכדעם ווען דער אייבערשטער וועט אונז שעכטן אזוי ווי אונז שעכט מען די טרייפות, דער עולם פרעגן רבונו של עולם ווי ביסטו געווען? דער אייבערשטער זאגט הער אויס נחום ראזענבערג ער האט אויפן האטליין וואס צו זאגן, ער האט אריין געגעבן אין שמחה אלא בבשר, נישט דא איין שטיקל כשר פלייש אין די גאנצע וועלט, ס'איז נישט דא.

דאס איז נישט סתם א לארי פארי, האט ער מיר פארציילט אז אין אנטווערפן איז געווען די זעלבע זאך, און געכאפט איינער האט פארקויפט נבילה, און רב קרייצווירט, דער קרייצצוג, האט געפילט אז ער גייט דא האבן א דורכפאל מיט זיין גאנצן הכשר, האט ער אויסגערופן אין שול, צו ער האט ארויסגעגעבן א בריוו, איך דענק שוין נישט וואס איז געווען, אז עלי ועל צווארי קען מען עסן דאס פלייש, וואס דער אייבערשטער זאגט אז ס'טרייף און מ'טאר נישט עסן, זאגט רב קרייזווירט איך בין גרעסער כביכול פונעם אייבערשטן, איך זאג מ'מעג עס עסן, שעים אן הים, פוילט שוין אין דער ערד. יארן אבער שעים אן הים. און אזוי איז איבעראל געווען. איך דענק צו אין לונדון מען האט אריינגעברענגט פלייש און נישט נאר ס'איז נישט געווען כשר ס'איז שוין אפילו געווען פעסט סטעטש אוו לימיטעישאנס וואס מען מעג עס עסן. ווען מען עסט עס ווערט מען שוין פאר'סמ'ט און פאר'פויזענט דערפון. אז פארשטייסט וואס דא גייט פאר. און וואס זאל מען טון? זאל מען עסן קריעם טשיז צום סדר? נאר דער עולם די גבירים רעכענען זיך נישט און זיי נעמען זיך נישט אין אכט אז זיי לאזן איבער א חורבן און דער אייבערשטער וועט זיי מאנען די געלט וואס ער האט זיי געגעבן. כ'האב געוואלט געבן אביסל וויכטיגע אינסטראקשענס וויאזוי מען גרייט זיך צו צום סדר, קודם דארף מען וויסן אז דער גאנצער סדר איז געבעיסט פרעגן און ענטפערן, און אפילו א תלמיד חכם וואס ער ווייסט די ענטפער, שטייט אויך אין שלחן ערוך, שני תלמידי חכמים זאלן זיך פרעגן איינער דעם אנדערן. וואס איז די איידיע פון פרעגן? פרעגן, אונז קען מיר שוין די אלע תירוצים, וואס הייסט פרעגן, די תירוץ איז, די גאנצע סדר איז געמאכט פאר איין זאך, פאר קלאוס רילעישאנס, א טאטע מיט א זון, אזוי ווי ס'איז דא דער וואס האט געמאכט דעם פראגרעם פון אבות על בנים, ס'איז א מורא'דיגע זאך דאס, ס'איז דא קינדער וואס האבן קיינמאל נישט געוואוסט ווער זייער טאטע איז בכלל, האבן אים נישט געקענט, ווייל ווען דאס קינד האט זיך געלייגט איז די טאטע נאך געווען ביי די ארבעט, און ווען דאס קינד איז אויף. געשטאנען איז ער שוין געווען ביים דאווענען דער טאטע האט בכלל נישט געוואוסט ווער דער טאטע איז, ס'איז א מורא'דיגע זאך דאס, און דאס איז דער גאנצער סדר, מען האט דעדיקעיטעד איין טאג ס'זאל זיין שאלות ותשובות בעק ענד פארט, א טאטע פאר דעם זון, א זון פאר א טאטן, און ס'איז נישט נאר די פיר שאלות, ס'איז אלע מיני שאלות זענען נכלל אין די מיני שאלות, און טאמער א מענטש טוט צוציען זיין זון אזוי ווי עס דארף צו זיין וואלט מען אונז נישט געהאט אזויפיל נושרים, אונז האמיר דאך אזויפיל נושרים אין די גאס אז ס'איז דאך ממש א שרעק. און וועגן דעם האט עס די גמרא מסדר געווען אויף אזא אופן ס'זאל זיין שאלות און תשובות. כ'געדענק ווען איך פלעג גיין אין חדר, קינדער האבן געהאט שאלות, האבן געהאט א קשיא, און איטס נאטינג ראנג אז א קינד האט א קשיא. אז ס'איז געווען די א מיידל קרויס האט געפרעגט וועבערמאן, ווייז מיר אז ס'איז דא א באשעפער, אזוי האט זי געזאגט אין קאורט, האט ער געכאפט אז דאס איז די גוטע זונה מיט וועמען ער וועט קענען זיך ענדזשויען. דעטס ראנג! קינדער מעגן פרעגן און זיי דארפן פרעגן, און אויב דו האסט נישט גענוג מלמדים וואס זיי ווייסן,

די גמרא זאגט דוד לוי פרה טלטלה זאגט מען אים מען ווינטשט אים. המקום ימלא חסרונך. נאר וואס איז דער ענין פון המקום אז מען זאגט דא ברוך המקום ברוך הוא ווייל דער אמת איז א איד געט זיך א קוק אום אין יעדן הויז איז דא ארבעה בנים אין יעדן הויז נישט דא איין הויז וואס האט נישט די ארבעה בנים. און יעדער מענטש אליינס איז איינמאל פון די ארבעה בנים, ס'גייט אים גוט ביזי מיט לויבן דעם אייבערשטן, ס'גייט אים חלילה נישט גוט האט ער נעבעך א ווארט וואס צו זאגן, איז יעדער מענטש איז אריינגעפאלן אין דעם ארבעה בנים, חכם, רשע, תם, ושאינו יודע לשאול. דער הייליגער ראפשיצער רב האט געזאגט אזוי, צו זיין קלוג איז א מצוות עשה, נישט צו זיין א נאר איז א מצוות לא תעשה, האט מען אים געפרעגט שטייט דאך אין חומש נישט חכם תהיה עם השם אלקיך נאר תמים תהיה עם השם אלקיך, האט ער געענפערט ווי קלוג דארף מען זיין? אז מען זאל קענען זיין א אמת'ער תמים. יעצט דאס פארקערטע פון א רשע איז א צדיק, נישט קיין חכם, נאר מען דארף האבן גרויס חכמה צו וויסן אז ווען ס'גייט נישט אזוי גוט זאל מען זיך נישט פארלירן, און דאס איז דער סדר, ס'ברענגט אריין אמונה, אידן האבן זיך נישט פארלוירן, און דאס איז די גרעסטע זאך וואס דער סדר לערנט אונז, און מען דארף עס איבערגעבן פאר די קינדער, איז ברוך המקום, מען נוצט א ווארט וואס מען נוצט ביי המקום ינחם, כ'האב מיין טאטע געט זיך א קוק אום, און נארמאל וואלט ער דאך געדארפט דא האבן וואוילע קינדער זיצן און דאווענען און לערנען און הערן אויס דעם סדר מיט אלעם, פלוצלינג געפינט ער זיך אז ס'איז דא אחד רשע, דער רשע איז שוין בכלל נישט ביי זיין סדר, דער רשע זיצט און איז דרויסן מיט מאראוואנע און מיט שיקסעס און מען פרעסט אין מעקדאנעלדס חמץ אום פסח, אזוי ווי איך זאג ענק אלע יארן, זאגט מען אים ברוך המקום, מען טוט דאך מנחם אבל זיין, און דאס איז וואס אונז וויל מיר. שטיין אז דו האסט יעדעס יאר געפירט א סדר און והגדת לבנך, פארוואס איז דיין זוהן אנטלאפן? דער תירוץ איז ווייל דו האסט אים נישט מחנך געווען, דו האסט נישט גערעדט מיט אים פון אמונת השם, דו האסט נישט גערעדט מיט אים פון אהבת השם, נישט נאר ווי דו דארפסט ליב האבן דעם אייבערשטן, נאר וויפיל דער אייבערשטער האט אונז ליב, האסט אים קיינמאל נישט אויסגעזאגט דעם סוד, און דאס איז זייער זייער נישט גוט. איז וואס אונז וויל מיר יעצט פאררעכטן? מען וויל מיר מתקן זיין דאס אז מען זאל אהיימברענגען אלע קינדער ווי זיי געפינען זיך נישט, צו זיי א חכם צו א רשע צו א תם צו א שאינו יודע לשאול, ברענג זיי אהיים צי זיי צי, ניין מען קען נישט ווייל דער שכן וועט זעהן אז ער האט זיך שוין אפגעגאלט די בארד וועט ער שוין זאגן אה אה אה בהמה דו, זיי מקרב וועט ער זיין א פיינער קינד און. דאס וואס דו ווילסט ער זאל זיין מיט די זעלבע לאנגע פאות ווי יעדער און מיט די זעלבע גאנצע זאך, דאס זאלסטו דיך נישט זארגן. אז ער געלונגט אז ער איז א שומר שבת און ער לייגט תפילין יעדן טאג און ער האלט טהרת המשפחה, דאס זאל פאר דיר זיין מאר דען אינאף, ווייל לויטן חינוך וואס אונז האמיר געגעבן און לויט די מלמדים וואס אונז האמיר געהאט איז הכל ריווח יעדעס ביסל וואס מען האט. אין די אלע גוי'אישע בוקס שטייט, און אין חינוך שטייט אויך און אין די ספרים, אז מען דארף טאטשן דעם קינד'ס פילינג. ס'איז נישט גענוג דאס פליען אין אלע הימלען, מוזט דיך אראפלאזן אז דו זאלסט קענען רילעיטן צום קינד, די שאלות ותשובות פון פסח און פון אלעם. סאו אונז האמיר אלעס אויסגעדאווענט נאך די גאנצע תורה פארדרייט זיך אונז אזא פארפוילטע קאמיוניטי. מ'האט געמיינט טאטשן מיינט מ'זאל אים אנכאפן דעם פופיק און מ'זאל אים טאטשן. ניין, מ'מיינט זאלסט אים טאטשן מיט די מחשבה, יו שוד רילעיט טו הים, שוד בי אן די סעים פריקווענסי א ראדיא אז ס'געט ארויס א שידור אויף נײַן הונדערט פריקווענסי קענסט עס נישט כאפן אויף טויזענט פריקווענסי ענד דעטס וואט ווי דיד אונז זעמיר געווען צו הויעך האט זיך נישט אראפגעלאזט צום קינד יעדע זאך געווען א פראסק מ'טאר נישט פרעגן די רבי לאזט נישט און דעטס ווער ווי אר ראנג און איך בעט דעם יונגען דור דריי דורות האמער פארלוירן יעצט האלט מען בדור רביעי ישובו הנה דער פערדער דור אזוי ווי מצרים איז געווען דער פערדער דור איז צוריק געקומען די זעלבע דא אויך איז דער פערדער דור מוז מען אונז ראטעווען עט עני קאסט, די גאס איז אזוי פארזינקען ס'קאלן מיך אפ עלטערן אז סדא בחורים וואס זענען אויף דראגס זיי האבן שוין נישט קיין שום טעם אין לעבן יונגע בחורים פון פערצן פופצן יאר איין שלעכטער חבר קען אראפ פירן די אלע און איך בעט דעם עולם מען טוט מען טוט קיינער טוט באמת נישט גארנישט סדא עפעס א שטיקל מוסד פאר מיידלעך האט מען געמאכט כדי זיי זאלן זיך נישט דרייען אין די גאס ווייל מען האט מורא אז זיי וועלן זיך ארום שפילן וועלן זיי אהיים קומען פרעגנענט נאר דאס פעלט נאך אויס אבער פאר בחורים ווער טוט פאר א בחור? ווער? גארנישט, דו ווילסט ריהעביליטעיטן? האסט צוויי הונדערט טויזענט דאלער, קענסטו עס אריינלייגן אין אים און פארטיג. און יעצט איז דא גאווערמענט פראגרעמס, איך זאג פאר אסאך מענטשן, זיי זאגן דער זון איז אויף דראגס, זאג איך געב אים אריין אין דעם און דעם אינסטיטושען, זאגט ער אבער דארט וועט מען דאך נישט האבן נעגל וואסער, זאג איך אים דו דארפסט נישט האבן קיין איד, דו דארפסט האבן א גוי. אבער נארמאל זאל ער זיין. אז ער וועט זיין א נארמאלער גוי וועסטו אים קענען ארויפארבעטן צו זיין א איד. אבער טאמער איז ער נישט קיין נארמאלער גוי וועסטו נישט האבן פון אים גארנישט. סאו פארגעס יעצט די נעגל וואסער, פארגעס יעצט אז מען געט טרייפות, פארגעס די אלע זאכן. יעצט איז דא א תשובה אין חתם סופר וועגן איינעם וואס האט געדארפט האבן געלט, נישט געהאט קיין געלט צו היילן זיין טאכטער, זאגט דער חתם סופר אז ס'ליגט נישט אויף דיר, דאס ליגט אויף צרכי ציבור, יעדער דארף צוהעלפן, און וועגן עסן. טריפה זאגט דער חתם סופר מען זאל עס נישט געבן נאר ווי מען געבט כשר'ס ווייל טאמער נישט אז וואס האב איך דערפון אז ס'וועט אריינברענגען שלעכטע ווי מען זאגט געפילן אין א מענטש פון די טריפות און שפעטער וועט ער זיין א געזונטער גוי און נישט קיין געזונטער איד אבער איך עפר אני תחת כפות רגלי פונעם הייליגן חתם סופר איך קריג מיך נישט מיט אים אז ער זאגט האט ער געזאגט נאר איך קען אייך זאגן איין זאך טאמער געט מען זיי נישט פאר ריהעביליטעישאן די חברה זענען איינגעשטעלט מיטן לעבן ס'איז דא אסאך וואס זיי קאלן מיך אפ זיי גייען זיך נעמען דאס לעבן נו זאל איך יעדן איינעם נאכלויפן סאו רבותי קיינער טוט גארנישט א פארפוילטע קאמיוניטי און מען וואלט געדארפט צו טון ווייל מען לעבט אין א מוראדיגע שלעכטע אינווייראמענט און איך זאג דעם עולם איך זאג מענטשן זאגן מיר יו אוטא מאוו אוועק פון ברוקלין ברוקלין העפענס טו בי וואן אוו די ווארסט פלעיסעס אין אמעריקע. פול מיט דראגס, פול מיט מאבס, פול מיט וואס דו ווילסט, מען קען קריגן אלע מיני דראגס וויפיל דו ווילסט אין די גאס, און ס'איז דא דא אסאך בחורים נושרים וואס זענען העווי אויף דראגס, און אז ער כאפט זיך צו צו א יונג בחור'ל פון פערצן און פופצן זענען זיי ביידע פינישד, ענד יעט נאובאדי ריעלי דאז עניטינג, דער אלטער דברי יואל, דער אלטער צדיק האט געפרעגט מען זאל אים זאגן וויאזוי מען ווערט פטור פון די דראג, און צוריק וואלט ער געכאפט א סטראוק און ס'געווען אווער, און ווער גייט עס איבערנעמען? ס'ליגט דאך דא. קיין געלט ווייל דו דארפסט אנקומען צו גוי'אישע אינסטיטושענס וואס זענען שוין דא. עס האט מיך יעצט אויך געפרעגט איינער ער וויל נעמען זיין קינד אין א גוי'אישע אינסטיטושען ער'ט עסן טרייפע, זאג איך אים טרייפע זאל ער עסן, ער זאל ארויסקומען א גוי אבער ער'ט כאטש זיין געזונט און נארמאל, דאס איז אלעס וואס דו דארפסט יעצט. נאכדעם וועסטו דיך זארגן. און ס'זעט אויס ער האט אויך געוואוסט פון דעם חתם סופר, פרעגט ער וואס טוסטו מיטן חתם סופר, לאמיך דיר עפעס זאגן, ווען א מענטש האט נישט צו עסן עסט ער טרייפעס, אין לאגער האט מען געגעסן, האט מיר דערציילט א איד. ער האט געגעסן ביינער פון טויטע, מיט דעם האט ער זיך געהאלטן דאס לעבן. נאכדעם איז ער ארויסגעקומען און האט ער תשובה געטון און ער האט געפירט א גוט אידיש לעבן, די זעלבע אויך. די חברה, ס'איז נישט ווי דער אלטער ראמניצער איז געווען א משוגענער און מען האט אים געדארפט נארמאליזירן. דא די חברה האבן א פראבלעם, זיי זענען אויף דראגס, זיי זענען אינגאנצן נישט משוגע, זיי זענען פארדראגט און זיי קענען הרג'נען זיך און זיי קענען הרג'נען ארום און ארום זיי אסאך מענטשן. און נאכדעם וועט מען זיך זארגן וועגן דעם חתם סופר, וועט מען תשובה טון אויף דעם אויך. אבער קיינער טוט באמת גארנישט, נאובאדי, ס'אינטערעסירט קיינעם נישט, דער עיקר איז מען האט פארטיילט קמחא דפסחא און מיט דעם האט מען יוצא געווען אלעס, ממילא דו זעסט אז פון די גאס קענסטו גארנישט ערווארטן, זאלסטו וויסן, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, שטעל דיך צו אליין און זע זאלסט מחנך זיין דיינע קינדער און די אייניקלעך אז ס'זאל נישט זיין אן אומגליק זאלן אריינפאלן אין די צרות און די סכנות פון די גאס. כ'פלעג אלץ האקן מקווה'ס מ'זאל נישט גיין, ברוך השם מענטשן זאגן זיי לאזן נישט די קינדער גיין, מיר האט געזאגט א איד ער האט אויפגעהערט צו גיין אין מקווה, מ'זעהט טאקע חזר'ישע זאכן, אבער יעצט איז דער פראבלעם די דראגס, די דראגס דאס איז די ארגסטע וואס איז דא, און טאמער קומט עס נאך צוזאמען מיט וויין איז פיניש. און דאס איז די וואס האבן די ארבעה בנים דברה תורה, ס'איז אבער שוין דא א פיפטער זון וואס ער איז שוין בכלל נישט ביי די הגדה, כ'האב ענק שוין געזאגט דריי פיר יאר צוריק ס'אראפגעפארן, א גאנצע מחנה, חלק פון די בחורים זענען געווען פונעם הייליגן סקווער אראפגעפארן, א גאנצע מחנה זענען אראפגעפארן אויף פלארידע, זיי האבן געפרעסן אין א מעקדאנעלדס חמץ אום פסח, דארט איז דא איינער פון סקווער וואס מען האט אים מאלעסטעט אמאל אין סקווער, און ער האט זיך דארט באזעצט, האט חתונה געהאט, און ער האט א געפיל פאר די קינדער, ער האט זיי געזען, איז ער צוגעגאנגען זיי בעטן אז זיי זאלן נישט עסן חמץ אום פסח, ער האט זיי געגעבן אלעס. יעצט אויף פערציג האט ער געהאט א השפעה זאלן קומען עסן ביי אים, און די איבעריגע האבן שוין נישט געוואלט קומען אפילו. קיינער טוט גארנישט. איז ס'דא א פאווערפול ווארט פונעם ליבאוויטשער רעבן פון ר' מנחם מענדל, זאגט ער אזוי, ס'שטייט כנגד ארבעה בנים דברה תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. זאגט ער ס'איז דא א פיפטער זוהן אויכעט. דער פיפטער זוהן דער שטייט אינגאנצן נישט אין די הגדה ווייל דער זיצט אינגאנצן נישט ביים טאטן'ס סדר דער איז אינדרויסן אויף דראגס און ער טוט אפ כל דבר אסור. זאגט ער פאר דעם דארף מען זיך אויך זארגן פאר דעם קינד. כ'האב געטראכט צוצולייגן א אינטערעסאנטן געדאנק. די גאנצע הגדה, די גאנצע סדר, דאס איז דאך מקשר אלע עולמות, פון פאר בריאת עולם ביז נאך ביאת המשיח, און דא ליגן אלע תיקונים פון די אלע עולמות. האב איך געטראכט צו זאגן אזוי, ס'איז דא אינטערעסאנט דער מהר"ל זאגט ס'איז דא א פיפטער כוס אויכעט. דאס איז א באהאלטענער כוס, קיינער טרינקט עס נישט, מ'טאר נישט טרינקען נאך די פיר כוסות. דער מהר"ל האלט מ'דארף יא טרינקען. פארוואס איז דא א פיפטער כוס? ווייל ס'איז דא והבאתי, די פיר כוסות והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, דאס איז די פיר כוסות, דער פיפטער כוס איז והבאתי, און דאס וועט זיין ווען משיח וועט קומען דער אייבערשטער וועט אונז אריינברענגען אויף ארץ ישראל, אבער אונז טרינקן מיר עס שוין יעצט, און וועגן דעם קומט אליהו הנביא מבשר צו זיין די גאולה. ווייל ווען משיח העט קומען העט אליהו הנביא פאר משיח העט קומען העט אליהו הנביא קומען מבשר זיין די גאולה, און די זעלבע אויך איז דא וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים די הפטורה פון די וואך וויאזוי לאזט מען אויס דארטן לפני בוא יום ה' הגדול והנורא הנני שולח לכם את אליהו הנביא זכר לטוב, די סדר איז נישט נאר אויף וואס איז דא יעצט דאס איז משהמתפלל ביז נאכדעם ווען משיח העט קומען איז דער פיפטער כוס איז באהאלטן קיינער טרינקט עס נישט. דאך איצט לויטן מהר"ל דארף מען עס טרינקען, אבער למעשה אונז טרינק מיר עס נישט. די זעלבע איז אויך דער פיפטער זון, מען קען צו אים נישט רעדן בכלל, ער איז נישט דא, ער איז אויף דראגס, און דאס איז א מורא'דיגער חורבן. און דאס איז די מנהגים פארוואס מען זאגט יא די הפטורה פון וערבה צו נישט הפטורה פון וערבה ס'איז דא אין דעם א גאנצע מחלוקת מיטן ווילנער גאון מיט אנדערע, ווייל מען האט אינזין דעם קינד וואס איז שוין נישט דא, מען האט אינזין דאס קינד וואס מען דארף א גרויסן תיקון פאר אים. כ'בין געווען דעם שבת אין ווילימסבורג. כ'האב געדאווענט דארט ווי כ'דאוון אייביג אין די שול, און ס'איז געקומען פון די בראדוועי איינער צו גיין, ער האט שוין געזען, אויסגעזען ווי א גוי אלעס, און ער קומט צו און ער גריסט מיר גוט שבת ר' נחום, דאס איז ביי בראדוועי אין כ'ווייס קיפ סטריט צו ראדני סטריט איז עס, פרעג איך אים ווער ביסטו, דערציילט ער מיר, איך הייס אזוי און אזוי, כ'האב חתונה געהאט אין ווילימסבורג מיט א פיין ווילימסבורגער ווייבל, כ'מיין מיט א מיידל, ס'איז היינט א ווייבל, ס'האמיר געלעבט אזוינפיל און אזוינפיל יארן אינאיינעם, כ'וויל נישט נאכזאגן פונקטליך די מעשה מ'זאל אים נישט קענען טרעיסן. בקיצור, ס'איז דורכגעגאנגען אפאר יאר נאך די חתונה און ער האט שוין אפאר קינדערלעך, געט ער אזא זאג פאר זיין ווייב איין נאכט, כ'וויל מיט דיר רעדן, מאכן א קאפ אוו קאפי, לעטס טאלק אבאוט סאמטינג, איי וואנט ריוויל מיי-סעלף, מיי אינסייד אוו מי. זאגט זי פיין. זאגט ער, הער אויס, איי העפן טו בי סיק ענד טייערד טו ליווינג אנדער א מעסק, איך וואוין דא אונטער א מעסק, איך גלייב נישט אין גארנישט, איך האלט נישט פון גארנישט, איך האב נאר נישט געוואלט גיין אין א מלחמה מיט מיינע עלטערן, מיט דיינע עלטערן, מיט די קינדער, איי דיסיידעד איך וועל שפילן די געים, באט איט קעים א פוינט ווער איי דאנט וואנט פלעי די געים ענימאר, איי דאנט פיל קאמפארטעבל פלעיאינג די געים, איף איי דאנט בעליוו אין סאמטינג וויי שוד איי דא איט, פארוואס זאל איך וואוינען דא פאר אזאלעכע הויעכע רענטס מיט אלעם, פארוואס זאל איך עסן כשר'ס פאר אזא גרויסע היי פרייז. סאו איי טאלד מיי ווייף ליסען דו האסט א טשויס, איך קען דיר איבערלאזן דאס הויז, ס'איז אזוינפיל אזוינפיל אויסגעצאלט, אזוינפיל אזוינפיל קאסט נאך א מארטגעדזש יעדן חודש, און איך לאז דיר איבער אלעס, איי העוו נאו אבדזשעקשאנס, דארפסט מיר קיינמאל נישט ברענגען די קינדער צו וויזיטן, אויך נישט ביקאוז איי דאונט פיל קאמפארטעבל רעיזינג טשילדערן לייק א קלאון, און אז דו ווילסט קענסטו מיטקומען, און אז נישט, כ'גיב דיר א גט, כ'גיב דיר א ענגלישן דיווארס, א אידישן דיווארס, כ'גיב דיר מיט דאס הויז אויכעט. דא איז די טשילדערן ס'איז נישט אינגאנצן דיין זאג איך ווייל ס'איז נאך דא א מארגעדזש איז ער איר מסביר אבער שוין לעטס העוו טו טינק איט אווער טיל טאמאראו טאמאראו מארנינג שטייט זי אויף און זי זאגט איי וואנט טו טעל יו די טרוט איך וויל אויך מער נישט לעבן ווי א קלאון איך וועל דיר אויך זאגן א סוד איך בין נאך קיינמאל אין מיין לעבן נישט געגאנגען אין מקווה נאר פאר כ'האב חתונה געהאט ווייל דעמאלטס איז מיין מאמע מיטגעקומען נאכדעם בין איך נישט געגאנגען מער איי דידנט בעליוו אין עניטינג דעי טאוט מי אין בית רחל סקול סאו איטס אלל פול אוו בעלאוני. פרעגט ער איר, זאג מיר איך וויל פארשטיין, וואט העפענד טו יו דעט יו דיסיידעד איטס אלל פול אוו בעלאוני? זאגט זי, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, עס איז געווען דארט א טיטשער, זי פלעגט אונז אהיים רופן, שי יוזד טו קאל אס האום, און זי האט געזאגט זי טוטערט אונז מיט שמוטערט אונז, עס קאסט נישט קיין געלט, וואטעווער די סטארי וויל בי, און זי האט געשפילט מיט אונז דאקטער, שי דיד ווערי נעסטי טינגס, ענד איי נעווער פעלט קאמפארטעבל אז דאס איז רעלידזשען, איי מין איטס ווארס דען עיטיעזעם, פרעגט זי אים, און וואט העפענד טו יו? זאגט ער לאמיך דיר זאגן א סוד מיין טייערע פרוי, וואוד יו בעליוו איך בין שוין געגאנגען שטיין אינטער די חופה, דער חזר דער מלמד דעט מאלעסטעד מי ווען איי וואס אין כיתה ג' נעווער לעט לוס אוו מי, איך בין געגאנגען אינטער די חופה, דעם זעלבן טאג איז ער נאך געקומען טו העוו א א א א גוד טיים מיט מי, ער האט מיך נאך אויסגעריבן און אויסגעלעקט, איי דזשאסט קודנט טעיק איט ענימאר ענד איי דידנט פיל דעט דיס איז טרו, דיס איז איטס נאט טרו דזשודיאיזם. איטס נאט טרו עני קיינד, איטס ס'איז רציחה. אזוי פארציילט מיר דעם שבת דער אינגערמאן, אין פראנט פון בית י, בית מדרש אוהב שלום. למעשה, איך וויל ענק זאגן, אונז האמיר אנגעארבעט א חרבן עולם, נישט די קינדער, די קינדער זענען עז אינעסענט עז א וויסל, ווי וואוד העוו טאוט דעם די רייט טינגס, ווען דער מלמד וואלט זיך געגאנגען אויסרייבן אין א געי קלאב, ער וואלט זיך געגאנגען אויסרייבן עני פלאץ, ער וואלט געגאנגען אין א געי באר, דען וואלט געווען א האלבע צרה. א האלבע צרה וואלט געווען געסאלווט, ביקאוז דאס קינד וואלט נישט געוויסט אז די מלמד איז א פעיקער, געהאט א גרויסן יצר הרע, האט נישט געוויסט אז ער איז א פעיקער, אבער אזוי ווי אונז האמיר עס געטון אין פראנט פון זיי, און מ'האמיר עס געטון מיט זיי, די בויס גאט סאטש א קרעיזי מיקסד מעסעדזש און אלסא די גירלס, אז עס איז ממש א שאנדע. איך וויל אייך פרעגן, די וואס זענען געווען אין אסטראליע וואס מלכי לייפער האט מיט זיי געמאכט וואס מ'טאר נישט, דו יו טינק דעט דעי בעליוו אין עניטינג? יו בלעים דעם איף דעי דאנט בעליוו אין עניטינג? און ווי איז יעדער געווען מ'זאל עס אפשטעלן? ווען נחום ראזנבערג האט געזאגט לעטס מעיק א פייט האט מען אים געלייגט אין חרם, קען איך וויסן פארוואס מען האט מיך געלייגט אין חרם קען איך וויסן? כ'האב אייך שוין מסביר געווען פאריגע וואך ווייל שרול האגער האט געוואלט אז זיין טאטע זאל אראפגיין אלס א צדיק הדור וועגן דעם זענען אלע קינדער מחויב צו ליידן זיין טאטע האט געהאט א פסול'ע מקווה זאל ער באצאלן די ביל לעט הים פעי די קאנסעקווענסעס ער איז נישט געווען א צדיק הדור ער איז געווען א גוטער ריעל עסטעיט ענטרעפיונערער און ער האט געוואוסט וויאזוי צו שלעפן געלט פון די מאראמארישע פויערן און זיי אויסגעזעקלט און ער האט געטון וואס ער האט געוואלט און האט אריין געשטעלט איבעראל א זון צו ער איז געווען ראוי צו ער איז נישט געווען ראוי האט ער אריין געשטעלט א זון און ער האט זיי אלע געמאכט רייך זייער גוט ער האט געזארגט ער איז דער היפך פון ר' משה'לע און ר' משה'לע האט געמאכט זיכער ער האט צוויי קינדער זאל נאר איינער ווערן רעבע און ער האט געזאגט ווערטס אלע אכט רעבע הו קעירס ער האט געדארפט מאכן די מיידלעך אויכעט פאר רעבעס עניוועי איז איך וויל ענק זאגן. אונז דארף מען זיך זארגן אויף די קינדער וואס אונז האמיר ארויסגעשטויסן, וואס וועגן אונז זענען זיי אראפגעפארן פון וועג, און די זעלבע דער בחור האט מיטגעשלעפט אנדערע אויכעט, און ער גייט יעצט מיטשלעפן, ער האט מיר געזאגט איך פרעג אים וואס טוסטו יעצט דא ס'איז שבת נאכמיטאג, זאגט ער ער קומט צו קעי דאבעליו, ער האט דא אפאר חברים און ער וויל זיי מסביר זיין דעט איטס טיים טו טעיק אףף די מעסק ס'איז שוין נאך פורים, ענד איף יו דאנט בעליוו אין וואט יור דואינג דאנט דו איט. סאו וואס דארף מיר אונז יעצט טון? אונז דארף מיר שטעלן מענטשן, מחנכים, און זאגן אז די אלטע זענען געווען שקצים מיט רשעים און דאונט, פארליר דיך נישט ווייל זיי האבן דיך געלערנט פאלש. די תורה איז ווייטער תורת אמת און הייליג. יענער רשע איז עתיד ליתן את הדין. ענד דעטס וואט די סדר איז אלל אבאוט. די סדר איז טו גאו. טשעיס דעט בוי וואס ער איז שוין נישט ביי דיר ביים טיש, ער איז שוין ער וואוינט שוין מיט זיין ווייב אלס א נידה, ער זאגט מען האט אריינגעגעבן זיינע קינדער אין חב"ד, און ווייל ער האט נישט געוואלט די קינדער זאלן ווערן קאנפיוזד, זענען זיי שוין געווען אפאר יאר אין א חדר און זיי ווערן פלוצלינג קאנפיוזד האט ער עס געגעבן אין חב"ד, זאגט ער אבער ער פארט שבת מיט זיין ווייב, דעט מינס דעט די גארנישט, די קינדער גייען נישט בלייבן מער גארנישט פון זיי, און ווער איז שולדיג? א רבי וואס האט געהאט א שוואנף וואס האט זיך נישט געקענט קאנטראלירן, און ווי דיד אלל דעט? סרול האגער, עמיצער האט געוואלט פראטעקטן זיין טאטנ'ס פסול'ע מקווה איז ער געגאנגען האט מיך געלייגט אין חרם יעצט איך האב דאס געטענה'ט דעמאלטס ווי זיי האבן געטענה'ט איך זאל מיך אפלאזן פונעם האטליין און מ'וועט אראפנעמען דעם חרם האב איך זיי געזאגט אז איך פארשטיי נישט ווי דער חרם קומט דא אריין ווען איך מאך אין דעם בית מדרש דעם האטליין עטס האטס מיך געלייגט אין חרם וועל איך נישט קומען אין בית מדרש ממילא וועל איך נישט קענען מאכן א האטליין איך מאך עס נישט אין בית מדרש איך מאך עס אויף די גאס עטס קענטס הערן ווי קארס און באסעס פארן און קינדער שרייען איך מאך עס נישט אין א מדרש? איך האב נישט קיין צייט זיך אראפצוזעצן א שעה מאכן א האטליין. נאר וואס איז עס געווען? מען האט געוואלט דעקן ר' מאטעלע שייגעץ שטיק מיט זיין פסול'ע מקווה, נו שוין, אויב דאס איז די סיסטעם איז יענער אינגערמאן גערעכט. איך האב אים געזאגט דעם אינגערמאן, איך גיב דיר נישט קיין קרעדיט, איך וואלט זייער שטארק געוואלט אז דו זאלסט כאטש האלטן דריי זאכן, שבת, כשרות און טהרת המשפחה, באט איי קען טעל יו וואן טינג, איי אנדערסטענד, וויי יו ווענט אף די דרך, און דאס איז אונז מוז מיר צוריק ברענגן די אלע קינדער וואס אונז האמיר מכשיל געווען סאקמער קאקמער יאקמער באקמער און וויזשניץ פיזשניץ ס'איז דא א בחור א יונגערמאן ער איז א בחור ניין ער שרייבט מיר אריין נישט געווען די נאכנישט געהאט אזא העפי טאג אין מיין לעבן ווי ר' מאטעלע האט גע'פגר'ט קאל איך אים אפ איך קען אים ער איז אויף מיין וואטסעפפ קאל איך אים אפ פרעג איך אים וואס איז געשעהן זאגט ער איך האב דיר איך האב דיר עס שוין פארציילט ער האט עס מיר שוין אמאל געשריבן. ס'איז געווען א מלמד ער איז געווען זיינס א קרוב משפחה האט אים געשטופט אין די מחילה, און יענער האט עס ס'האט אים וויי געטון, פארגעט אבאוט סעקס, פארגעט אבאוט ס'איז א לאו, ס'איז א איסור כרת, געגאנגען איך האב פארציילט ר' מאטעל, ער האט אליינס זיך נישט געשעמט, א יונג בחור'ל, האט אים ר' מאטעל אנגעכאפט און ארויסגעווארפן, די זעלבע האט ער דאך געטון מיט מיר, ער האט געווארפן מענטשן, ער האט אראפגעווארפן דעם סערעדער פון אינמיטן א דרשה, ער האט געווארפן מענטשן, און מיט דעם האט ער געמיינט ער האט ערגעץ אנגעקומען, ער איז אנגעקומען דארט וואו ער האט געוואלט. ער האט געוואלט זיין א מיליאנער אין ריעל עסטעיט, ער האט געוואלט די אלע קינדער פארזארגן מיט א גוטע פאסטן, די יונגלעך מיט די מיידלעך מיט די איידעמער, זיי דארפן גארנישט טון, זיי לעבן לעבנסלאנג קעסט, זיי מיט זייערע קינדער עד סוף כל הדורות. דאס איז וואס ער האט געוואלט, און רצון יראיו יעשה, האט דער אייבערשטער אים דאס נאכגעגעבן. אבער ער האט געקענט אויפשטעלן א דור. די גיבערס בחורים זאגן מיר אז דארט איז געפערליך וואס דארטן טוט זיך. עניוועי. יעצט מיר גיין ווייטער. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן האמיר א מחנה פון היישעריקן וויזשניצער רעבעס, יא ס'גוטע נייעס, עניוועי כ'האב געוואלט זאגן דער פון צפת דער ערענסטער האט א זון וואס האט מיך ארויסגעווארפן ווייל כ'האב געדארפט זאגן קדיש נאך מיין טאטן דער שייגעץ איז צוגעקומען ראש השנה ביינאכט איז דער שייגעץ צוגעקומען צו מיר קודם האט ער געשטעלט אז פארדעשן זאל שרייען הויעך. כ'האב געזען ס'איז אנגעשטעלט ווייל איך ווייס אז די ספרדים זאגן נישט קיין קדיש נאך עלינו געשריגן מען זאל מיך נישט הערן דער איז א בהמה דער דער ישראל ערנסטער דער זיין זון איך ווייס נישט פונקטליך וועלכער ס'איז געווען ער איז אן איידעם ביי דעם פון בני ברק ר' מאטעלע האט יעצט א זון איינער פון די שמונה שרצים וואס זענען געווארן יעצט רבי איז אין בני ברק איז איינער פון די שמונה שרצים האט אן איידעם וואס ערנסטער ס'איז מסתמא זיין נעפיו קיצור איז ער געגאנגען. און ר'האט צוגעקומען צו מיר נאכן דאווענען ביי נייעך פון פארן ביז ארץ ישראל, קומט ער צו און ער איז מיר מסביר אז דו ביסט נישט וועלקאם דא אין די שול און כ'זאל מיר גיין געזונטערהייט, זאג איך אים נאו פראבלעם שול ס'איז דא גענוג, נאר ווען ס'וועט ארויפגיין די צארן פונעם אייבערשטן אויף דיר פאר ארויסווארפן א איד פאר גארנישט, דעמאלט זאלסטו אויך נישט קומען צו מיר, ווייל איך וועל אויכעט נישט דא זיין, כ'וועל זיין אונטערוועגנס. קיצור, האב איך יעצט געהאט א גאנצע אריכות, און איך בין געוואויר געווארן אז ס'איז דא איינער, כ'האב דעם נאמען אויכעט, כ'געב עס נאכנישט ארויס, ווייל איך דארף נאך מאכן מיין האומווארק בעסער, כ'האב שוין געמאכט, אבער איך דארף נאך בעסער עס מאכן, האט מען מיר געזאגט אז ביי ערנסטער אין תלמוד תורה איז געווען עטליכע מלמדים וואס האבן מאלעסטעד קינדער, זיי האבן מיר געגעבן די נעמען, און ס'איז געווען דארטן א מנהל פון חדר, היינט איז ער אין אן אנדערע שטאט. אבער דאס איז נאכנישט אלעס. ביי ערנסטער, ער האט געבעקט פאר זיי אז מ'זאל נישט צוקומען צו די פאליס. עה, איך האלט אינמיטן רעדן מיט טאטעס. יא, מ'האט געבעקט אז מ'זאל זיי נישט לאזן גיין צו די פאליס. און נאכדעם איז נאך מער, אז ס'איז דא א מלמד, וואס איך האב אויך זיין נאמען, איך האף עס ארויסצוגעבן, אבער איך דארף עס נאך האבן מער קאנפירמד פונעם בעל דבר אליינס, און ער איז געווען דארט א מלמד, ער האט מאנס געווען קינדער, און עט די ענד אוו די דעי איז עס קיינמאל נישט אנגעקומען צו די פאליס, ווייל לעיזער ערנסטער האט עס פארשוויגן. ער'ט געהייסן מען זאל עס פארשווייגן. יעצט קען איך ענק נאר זאגן די איירן רול. איירן רול זאגט, ווער ס'רודפ'ט די וואס זיי טוען קעגן די מענטשן וואס זיי שיצן קינדער, איז ווייל ער האט א היסטערי און ס'איז בעד ניוז. יעצט קומט ארויס, ווארט ס'גייט ארויסקומען, ס'וועט ארויסקומען, כ'וועל עס שוין ארויפלייגן מיט די נעמען מיט אלעם. ס'איז אן אנבעליוועבל סיטשועישן. קומט אן א מענטש, צאלט דארטן אפאר טויזנט דאלער, דינגט זיך א דירה, זאל קענען זאגן קדיש נאך זיין טאטן, און איך האב געבעטן רשות פון דעם ערנסטע, איך האב געבעטן רשות, נאר זעהט אויס אז ער האט נישט געוואוסט פונקטליך ווער איך בין, איז למעשה איך האב אים געזאגט מיין נאמען, איך האב גארנישט באהאלטן, קען זיין ער האט געוואלט דער זון זאל טון די דוירטי דזשאב, אבער ס'וועט זיי גארנישט העלפן, ווייל ווען דאס קומט ארויס גייט עס פלאצן זייער ביטערליך, מיט די נעמען מיט אלעם, און ס'דא אזאלכע וואס זענען שוין מלמדים ערגעץ אנדערש, באט איטס גאנא קאם אוט, און דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין, רבותי יו העוו טו רעיז יור טשילדרען, די תלמוד תורה גייט זיי אויסלערנען ווי אזוי מ'איז מוצא זרע לבטלה ווי אזוי מ'מאכט משכב זכר, און טריי נישט צו ווערן פארקויפט פאר זייערע ליגנט'ס, זיי זענען אלע ליגענער, ווען זיי קומען זאגן אז דאס קינד קען, איז מסתם געסט א גוטן טשעק, ווען זיי קומען זאגן ער קען נישט, מסתם האסטו נישט געגעבן א טשעק, כ'האב געמאכט יעצט א מקווה אין פענעמא, ס'געווען א פסול דאורייתא'דיגע מקווה, כ'האב עס איבערגעפיקסט ברוך השם, די פאני זאך איז געווען אז דערנאך זאגט מען דא קומען יעדע פאר וואכן רבנים, און יעדער באקוקט. איז יעדער זאגט ס'איז כשר. הרב שטיינמאן האט אראפ געשיקט צוויי רבנים צוויי וואכן פאר איך בין דארט געווען און זיי האבן ביידע געזאגט ס'איז כשר. פרעג איך די רבנים דו פארשטייסט דען נישט אליינס פארוואס זיי זאגן ס'איז כשר? זייער פשוט, פאר מיר געסטו נישט קיין טשעק ווייל איך נעם נישט, און פאר זיי האסטו געגעבן גרויס געלט. דו זאלסט אייביג וואטשן אז דו טוסט א זאך צו מען מיינט נישט דיין געלט. אינמיטן די נאכט צוועלעווע ביינאכט קאלט מיך איינער אן אז זיין זון האלט זיך ביים נעמען דאס לעבן, וואס מען זאל טון? זאג קודם טראג אים אריין אין שפיטאל, עס איז אן אומגליק וואס גייט פאר, יעצט קאלט ער מיך אפ אז מען האט אים אריין גענומען און ער איז אזוי לאודעד, א פולי לאודעד מענטש, פול מיט סמים, פון ווי ער נעמט עס, די טאטע וואונדערט זיך, ער האט קיינמאל נישט געוויסט אפילו אז זיין זון איז אויף סמים. רבותי, והגדת זאלסט צוציען לבנך צו דיין זון, צי אים צו, טריי טו טאלק טו הים, העוו א דייעלאג, אמאל איז דא ביי די גוי'אישע וועלט א מאן און א פרוי פארטראגן זיך נישט, גייט מען צו א סייקאלעדזשיסט, א סייקייטריסט, מען זעצט זיך אראפ און מען האט א אופען דייעלאג, דאס איז ביי אונז נישט דא, אה, גראד מען כאפט א בראוקער א מעשה און ער וועט פארמיטלען און און ער זאמעלט אן גרויס געלט און נאכדעם טוט ער דיר גארנישט, ווען דו האסט חתונה געהאט האסטו געזאגט הרי את. נישט אן אנדערע, אחוץ ביי לעזער בערלאנד, מען זעט ווי ער זאגט הרי את ער לערנט אויס דעם חתן, און ער טוט אן דאס רינגל פארן כלה. די גאנצע שאלה אויף די קידושין דרייט זיך איבער די גאנץ בני ברק יעצט. קיין ווינדער די רבנים האבן גע'אסר'ט די טמא'נע קהילה. און דאס איז א קלארע זאך, ס'איז א מורא'דיגע קלארע זאך, יו העוו טו סטארט דייעלאגינג מיטן שונא, דעטס די אנלי וועי יו גאנא ווין. דארפסט דיילאגן מיט דיינע קינדער, און דאס איז וואס פסח איז אלל אבאוט, דאס איז נאר אז אין ערנסט, מען קען נישט דיילאגן אלעס אין זעקס שעה וויפיל דער סדר דארף געדויערן, אבער איין זאך, איך עפן די טיר אויף צו דיילאגן, דעטס אלל איי וואנט. דער ראקעטמען דער פון נארט קאריע האט געשיקט סאוט קאריע צו בעטן דעם פרעזידענט טראמפ אז ער וויל האבן אן אפענע טיר, ער וויל קענען אריינקומען און מאכן מיט אים א זיך דורכשמועסן, דעטס וואט יו ניד, אופען א דאר, פסח, ופסח השם על הפסח, דער. האסט אבער געעפנט די טיר, און אין די זעלבע צייט זאלסטו רעדן מיט דיין ווייב אויך, דייעלאג מיט דיין ווייב, וויפיל מענטשן טשיעטן אונטער די ווייבער, וויפיל מענטשן האבן שוין אהיימגעברענגט סיקנעסעס נאר די פרויען קענען זיך נישט גט'ן ווייל זיי האבן א שטוב מיט קינדער, טריי טו עסק אפאלעדזשי, זאג מיין טייערע פרוי איי דיד בעטרעי יו, איים ריעלי סארי, איך וועל דיר זאגן די אמת, מיט די שיקסע וואס איך האב געוואוינט האט גארנישט געהאט אנדערע פיטשערס ווי דו, עקזעקטלי די זעלבע, סא וואס האט דיר דאס אויסגעפעלט? ביסט געגאנגען עקספלאורן הייסט? ס'איז א שיים! און דעטס וואט פסח איז אלל אבאוט! מ'זאל עפענען די טיר איינער צום צווייטן זאל זיך דורכרעדן. און נאכדעם איז דא נאך א זאך. די טעם פארוואס מ'פירט אזא שיינעם סדר און מ'האט אזאלעכע הייליגע טעג איז זאל להודות ולהלל מ'זאל לויבן דעם אייבערשטן. מ'לויבט דעם אייבערשטן. און דער אמת איז אונז ווייסט מיר אפילו נישט אויף וואס צו לויבן דעם אייבערשטן. ווייסט מען נישט. מ'ליינט יעצט אין די צייטונגען אז אין יאר טו אָ אָ זעווען האט מדינת ישראל באמבעדירט סיריע א נוקיעלער ריעקטער ווען זיי האבן א נוקיעלער ריעקטער גאנץ מדינת ישראל ווייפט אף ס'איז עפעס געווען אזוי ס'איז געווען אן עוולה אז די מדינה האט נישט געזען ווען מ'בויעט עס אבער ס'איז עפעס ארויסגעקומען און מ'האט עס געכאפט מ'האט עס דערווישט און ווייסט וואס מ'האט געטון מ'האט עס אפגעווישט און ערשט יעצט האבן זיי ארויסגעגעבן דעם סוד דארטן אין פרשת חוקת שטייט ואשד הנחלים, זאגט רש"י אז ס'זענען געשטאנען די אמוריים אויבן אויפן בארג, זיי האבן געזאגט ווען די אידן וועלן אדורכגיין אונטן אין טאל וועלן מיר אונז אראפווארפן אויף זיי שטיינער מען וועט זיי אלע אויסהארגענען. שוין, איז געגאנגען דער אייבערשטער און האט געזאגט, מי יודיע זה לבני, ווער וועט עס אויסזאגן פאר מיינע קינדער? אז איך וואטש אויף זיי האט דער אייבערשטער גענומען ביידע בערג זיי האבן זיך צאם געקומען און אלע די וואס זענען געווען באהאלטן אויבן זענען צוקוועטשט געווארן און געהארגעט געווארן און ס'האט אנגעהויבן צו רינען בלוט מיט אברים ווייל די בערג זענען צוריק געגאנגען האבן אנגעהויבן צו רינען בלוט מיט אברים און אידן האבן געזעהן העי וואטס גאוינג אן העיר האט משה רבינו געזאגט זעסט די צוויי בערג די האבן זיך צאם געשטעלט צו הארגענען די אמוריים כדי

זכר ליציאת מצרים איז דער אייבערשטער האט דיך ארויסגענומען פון עבדות לחירות, דאס איז דער זכר און אויף דעם גיימער אונז אייביג להודות ולהלל להלל להלל להלל, איי פארוואס זאגט מען נישט גאנץ הלל די גאנצע טעג פון פסח איז ווייל מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה. דער אייבערשטער האט רחמנות אויף א גוי פונקט ווי אויף א איד, אבער טאמער טשעפעט ער נישט קיין איד, ער איז אויך יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, איז נאטינג לעס דען דעט, איז למעשה איז דארף מען וויסן, מען דארף לויבן דעם אייבערשטן אפילו אויף זאכן וואס דו ווייסט נישט, דו ווייסט אפילו נישט, ווייסט ווען זיי ענדיגן ווען דאס ביז א יאר צוויי דריי נאכדעם, און זיי וואלטן אריינגעשיקט.

מען לערנט זיך אויס צו לויבן א מענטש אויך, א מענטש טוט דיר א טובה דארפסטו אים אויך באדאנקען, שקויעך. יעצט, די קינדער דארפן פארשטיין אז ס'איז דא א איד וואס האט דיר צוגעשטעלט דעם סדר, צו ס'איז דיין טאטע, דיין מאמע, צו די געלט איז געקומען פון די קהילה צו פון ווי, סאמבעדי, איינער האט עס דיר צוזאמגעשטעלט, יו דזשאסט דאונט סיט דאון און די נעמסט דיך עסן און די געדענקסט נישט אז די ביסט שולדיג איינעם א שקויעך, די ערשטע ביסט דאך שולדיג פארן אייבערשטן. ער געט דאך דיר לעבן מיט אלעם, אבער נאכדעם איז מען שולדיג פאר מענטשן, שכוח טאטיקע און מאמיקע, דיינע ברידער און שוועסטער וואס האבן געהאלפן, געדענקסט האסט זיך געוואלט ארויסדרייען פון די ארבעט האסטו געזאגט די גייסט אין ישיבה, מען האט עס פארשוויגן, באט יעצט איז פעי בעק טיים דארפסט זאגן יעדן איינעם שכוח, וויפיל געלט און כח ס'איז דיין טאטן אריין געגאנגען ביז ער האט דיר פארשאפט די קליידער פון דזשי ענד דזשי און ביי דעם און ביי יענעם, און דיין מאמע איז עס געגאנגען אנטרייען מיט דיר, העי דאס איז אלעס א סטראגל. דזשאסט ביקאוז די עלטערן טוען עס ווייל דו ביסט זייערע קינדער דאס נאט מין אז דו ביסט זיי נישט שולדיג צו באדאנקען. סאו דער אר"י הקדוש געווען א גרויסער צדיק האט יעדן פרייטאג ביינאכט געגעבן א קיש זיין מאמען אין די הענט דער גרויסער אר"י הקדוש די גאנצע וועלט פארט מיט אים. געגעבן א קיש זיין מאמע אין די הענט ער האט געהאלטן אז ער דארף עס טון אלס הכרת הטוב ער איז געווען א יתום אויכעט זי האט אים געטראגן אויף מצרים צום פעטער פעטער איז געווען זייער רייך. מיר געבן אריין צו די ישיבה'ס א שיט מיט קובצים, און ממילא דארפט עטס אויך טון די זעלבע, גייט צו צו דעם טאטן און מאמען, נע איך בין שוין א גרויסער בחור איך טו עס נישט, יוי וויי דו ביסט א גרויסער בחור דו ביסט א גרויסער לאו-לייף. קיש דעם טאטן אין די הענט און די מאמען, און זאג שכוח טאטיקע, איט וואס א פלעזשער וואט יו דיד, ענד יו נאו וואט, ווי עפרישיעט איט, ממילא בויעסטו דיר אויף אן אקאונט ביי זיי, באקומסטו א ליבשאפט, שפעטער וועט די טאטע זאגן, זאלסט זיך נישט חבר'ן מיט דעם, צו זאלסט נישט גיין מיט דראגס, צו דאס, צו יענץ. ווייסטו, יו העוו טו סטעי אוועי, און דאס איז מורא'דיג וויכטיג, דאס איז ווי מען זאגט די טאפ, די שפיץ פונעם גאנצן סדר, דער מוהרא"ש פלעגט זאגן אזוי, ליבאוויטש חבד איז אזוי ווי די ווארלד טרעיד סענטער, פרעגט מען אים און ווי איז ברסלב, זאגט ער ברסלב איז די אנטענע, עס איז די העכסטע, די זעלבע דא אויך, דער סדר איז זייער גרויס, הייליג, די מצות, די מרור, די חרוסת, די ד' כוסות, אלעס, דאס איז אזוי ווי די ווארלד טרעיד סענטער, און וואס איז די שפיץ פון דעם אלעם? די אנטענע. די הכרת הטוב פאר עלטערן וואס האבן זיך געפלאגט און צוגעשטעלט אלעס. און פארשטייט זיך פון דעם קומט מען צו צו הכרת הטוב פארן אייבערשטן. יעצט כ'האב געוואלט אויסלאזן מיט זייער א שיין ווארט פון הרב ר' מיילעך בידערמאן וואס ער האט געזאגט פרשת צו שבת הגדול וואס איז דער ענין פון לויבן דעם אייבערשטן זייער א שיין ווארט ער ברענגט עס פון אלט הקדוש, וואס עטס זאלטס עס הערן פון אים אליינס, זייער שיין, און נאכדעם וועט עטס וויסן וואס מען דארף טון ביי סדר, מען דארף דאנקען דעם אייבערשטן אויף זאכן וואס מען ווייסט אפילו נישט וואס ער האט געטון מיט דיר גוטס. דא נאך עפעס א נקודה אין עפעס א פסוק די וואך, די וואך איז דא פרשת פון די קרבנות ס'דא דאך א קרבן תודה, רבינו בחיי זאגט די וואך מען דארף ברענגען א קרבן תודה איינער מאכט חתונה א קינד, כל האומרים הודו את השם צוקער איז עס דאך צום ער זאגט א קרבן תודה איינער עס האט חתונה געמאכט א קינד אבער בכלל ובפרט בכלל ובפרט וואס דאס הייסט דער אלשיך הקדוש זאגט די וואך זאגט ער א מורא'דיגע ווארט זאגט ער ארבעה צריכין להודות זאגט ער שטייט צריכין וואס הייסט שטייט האט געזעהן עפעס א לשון אין גמרא די גמרא אין סוף ברכות צריכין להודות יורדי הים הולכי מדבריות מיט חולה שנתרפא יוצא מבית האסורים וואס הייסט צריכין חייבין להודות. ניין ניין, די למעשה דארף א איד האלטן אין איין דאנקען דעם אייבערשטן, העי ביסט געזונט, ברוך השם אהין אהער, די שטוב איז געזונט, דאנק, דריי זיך נישט ארום נאר פארכמארעט אז דאס איז נישט מסודר און יענץ איז נישט מסודר, דאנק דעם אייבערשטן, ווי האט איינער געווינטשן אמאל, זאלסט האבן אסאך פראבלעמען נישט האבן איין פראבלעם. וואס הייסט? איינער איינער וואס ער דרייט זיך ארום א אינגערמאן און האט אסאך פראבלעמען, די טיש איז צובראכן מען דארף רופן א סטאליער, מען דארף רייניגן אויף פסח, מען דארף די קמחא דפסחא האב איך נישט מסדר געווען, פיש איז נאכנישט דא, פלייש איז נאכנישט דא, און די קינדער קאמאנדעווען, האט ער בעיביסיטערס, אזויפיל פראבלעמען, חלילה וחס איין חולה בתוך ביתו האט ער קיין שום פראבלעם נישט, ער האט נאר איין פראבלעם, ער ליגט אין דעם פראבלעם, מער פון דעם געדענקט ער נישט. זאגט ער פארשטייסט, איז זאגט דער אלשיך הקדוש אזוי. ווייל למעשה דארף א איד האלטן אין איין דאנקען דעם אייבערשטן, ער דארף איין, נאר וואס אז דער מענטש האט נישט דעם שכל, דער אייבערשטער זאל אפהיטן כאפט ער דעם קיצל פון די ארבעה, זאגט דער אלשיך הקדוש זאל דער ארבעה זינגען אויף ווייל צריכין להודות ווייל מען דארף דאנקען, ווייל יעצט איז שוין דאנקען, פחד פון א ווארט, וואס איז טייטש אין איין ווארט אז מיטן דאנקען ביסטו חוסך די אלע פראבלעמען, לערן זיך אויס צו דאנקען דעם אייבערשטן, דאנקען דעם רבונו של עולם, רגע ס'איז גראדע דא געזעצן אמאל עפעס אן אמעריקאנער איד דא ביים שיעור נישט פון לאנג האט ער דערציילט אז ער האט דארטן דירות אין אמעריקע אויף צו פארדינגען דירות און ער זאגט ס'איז אזא ס'איז אזא גוישע געגנט ס'איז א געגנט פון גנבים די די פלאץ וואס ער האט די בנינים איז א געגנט פון גנבים ס'איז אזא געגנט פון גנבים האט ער געוואלט מסביר זיין האט ער געזאגט אז ער דארף יעדן נאכט דארטן אוועקלייגן אין די ליידיגע דירות אפאר גוים צו שלאפן ווייל אז נישט גנב'עט מען דארטן אלץ. שוין. האט ער דערציילט אז ער איז דא א אז ער איז דארטן געפארן אמאל עפעס א מיטאג, א געגנט פון גנבים, ער איז געפארן א מיטאג און ער האט געהאט ביי די בענקל לעבן זיך, לעבן זיין פלאץ, האט געהאט א בענק אויפן בענקל דארטן א קאנווערט מיט פערציג טויזנט דאלער, און אויף די קאנווערט איז געלעגן צוויי נגנים.

איך האב נישט דארטן קיין פערציג טויזנט דאלער, איך האב נאר נאר די נגנים, און וואלט איך אראפגעקומען וואלט עס געווען א שווארצע טאג ביי מיר, צעשאסן פענסטער, געגנבעט נגנים, א שווארצע טאג וואלט עס געווען, נאר וואס היות איך האב דארטן געהאט א פערציקער, איז עס געווען א יום טוב ביי מיר, נישט קיין יום, איז געווען א יום הצלה ביי מיר וואס איך בין געווען יא, און ער טראכט די זעלבע זאך, דער מענטש דארף דאס מסדר זיין, האט נישט די קמחא דפסחא, האט נישט דאס, און די די דארף יענס, און האט די פראבלעם און די פראבלעם, די נאר די האסט, האסט דאך די פערציג טויזנט דאלער האסט דאך, האסט א, ביסט געזונט ביסטו, האסט א שטוב געזונט, נו דאנק דעם רבונו של עולם, וואס ווייסטו וואס רבונו של עולם, דרייסט איבער אויף א יום נס, וואס מאכט זיך צו א יום דאס, האסטעך די פערציג טויזנט דאלער, איז ווייסטו די גרינע פערציג דאלער, האסטעך מער ווי מיליארדן וואס וואלטן זיך געווינטשן, וואלטן זיך געווינטשן אז זיי זאלן האבן וואס דו האסט, אבער דו ביסט ביסעלע געזונט מיט די אלע אנדערע זאכן, די ביסעלע נחת, און ביסט מאכסט זיך נאריש. בקיצור, יעדער איד דארף דאנקען דעם אייבערשטן פאר אלעם וואס דער אייבערשטער געבט אים, און אפילו ער האט אים געגעבן קינדער און זיי האבן נישט אזוי מצליח געווען, ווייסטו נאכנישט וויפיל דו ביסט שולדיג אין דעם, און דיין ווייב איז עס שולדיג, און ענקער חינוך, און די שלעכטע חברים, און למעשה אפילו נעבעך ס'איז דא א קינד וואס האט זיך אביסל געגליטשט, ברענג אים צוריק, נעם אים אריין, ער איז דיין קינד. און אויף די וואס האבן זיך נישט געגליטשט זאלסטו אבאכט געבן זיי זאלן זיך נישט גליטשן, און ברענג זיי אויך צו צו קדושה און טהרה און צו יראת שמים, די אייבערשטער זאל העלפן מען זאל קענען פייערן דעם יום טוב אזוי ווי עס דארף צו זיין, און מען זאל ארויסבאקומען פון דעם יום טוב די כוחות הגוף והנפש וואס מען דארף, עס זאל אונז ווייטער טראגן ביז צום נעקסטן יום טוב, רבי סרול'טשע וויזשניצער פלעגט זאגן, ימים טובים זענען אזוי ווי גוט עסן, פון איין יום טוב צום צווייטן, ס'דארף געדויערן, יעצט שבועות איז דער זעלבער יום טוב ווי פסח. די גאנצע זאך איז א הכנה צו קבלת התורה. יעצט בקיצור, היוצא לנו מכל זה, מען דארף נאכאמאל געדענקען אז אונז האמיר אסאך חזירים און פעדאפיילס, און אז אונז וועמיר עס נישט אפשטעלן וועט עס קיינער נישט אפשטעלן. און ס'קומט יעצט אזא לאנגער יום טוב מיט חול המועד, מורא'דיג וואס דא גייט פאר. יעצט, איך האב ענק געזאגט, גיי איך זאגן דעם נאמען פון די פאר חזירים וואס איז נולד געווארן ווידער. דער זאלדאן איז א חזיר, ער געט דארטן אין די האספיטעל האט ער געגעבן געלט, ער האט צוזאמגענומען עסנס, אתה עמדי האט עס געהייסן, מ'האט אים געכאפט אז ער האט אפגעהארגעט משכב זכור בחורים, אין א אין ראשון לציון איז דא א שוויץ דארט האט ער געטון כל דבר אסור מיט בחורים און צו ממש ס'איז דא בחורים וואס זענען געגאנגען מיט אים אים העלפן מיט אתה עמדי און די סוף זענען זיי אנגעקומען אז זיי זענען געווארן פאציענטן אין שפיטאל ער איז אנטלאפן סרול האגער פון בני ברק האט אים געהאלפן צו אנטלויפן ער איז א באקאנטער העלפער פאר אלע חזירים און וואס איז געווען צום סוף? ער האט יעצט געמאכט אן עדווערטייזמענט אז אין דינוב און טינוב איז איז דא א גרויסע שיינער יום טוב, וועט זיין אלע סעודות דארטן, און ער איז דער קעכער. וויל ענק זאגן אונז ליידן דאך אזויפיל צאם פון די קברי צדיקים, מ'האט שוין געמיינט ס'וועט שוין נעמען אן ענדע פון די אלע זאכן, ס'איז נאך געווארן ארגער, איבעראל שטעלט מען אויף הכנסת אורחים און מ'ברענגט אראפ בחורים און. פארוואס זאל א בחור נישט פארן? ער האט אומזינסט, ער דארף נאר שאפן די שפעזן, און ער האט סעקס בצידו, ס'איז אן אומגליק רבותי וואטשט וואו ענקערע קינדער גייען, איז נישט דא א ריזן פארוואס ער זאל פארן אויף דינוב, נאר אין דינוב קען מען האלטן יום טוב, מילא די ברסלב'ער רעדן אונז איין אז רבי נחמן האט געזאגט גרויסע זאכן ווער ס'וועט קומען צו זיין ציון, איז אדער גלייבט מען אדער גלייבט מען נישט, און אפילו ווען מען גלייבט איז עס א מקום סכנה, מען טאר נישט גיין, מען טאר נישט היינט טון גארנישט, הרי שמן לא יעבור, וואס זאלסטו ארויפגיין אויפן. דאך און זאלסט שיקן אוועק א קן, שילוח הקן, און ביי ביידע שטייט והארכת ימים, און ער געווען נפל ומת, נו וואס איז מיטן והארכת ימים, און זאגט די גמרא איינס איז יום שכולו טוב, מיינט אויף יענע וועלט, און די אנדערע איז זייער פשוט, איינפאך, דארט די סברא אזייקע שיינע זאכן מיט צווייען און עס זאגטן פון דעסטוועגן דאך ווען מ'האט א לאך צווישן א גוי און א איד און א וואנט איז נישט מחיוב בודק צו זיין אינעווייניג פארוואס ווייל כ'מורא פארן גוי וועט זאגן מעשה כשפים און ס'ווערן פרייליך. איז למעשה איז אזוי, ס'איז דא א לעזער ערנסטער, ער איז דער רב דארט אין צפת אויף זיין טאטענס פלאץ משה ערנסטער, עניוועי, כ'האב אויסגעגעבן גרויס געלט איך זאל קענען דאווענען פאר מיין טאטען ראש השנה יום כיפור און סוכות ווען איך בין געווען אין יאר, ס'האט געקאסט גרויס געלט, ס'איז נישט קיין דזשאוק רבותי, צו דינגען א דירה היינט און אין ארץ ישראל די אויסגאבן, כ'האב געמוזט מיטנעמען מיין ווייב, מיין ווייב האט נישט געוואלט גיין אליינס האב איך געמוזט מיטנעמען מיין טאכטער מיט אן אייניקל. ווי איך קום נאר, איך האב געפרעגט רשות, איך האב אפגעקאלט דעם רב, איך האב אים געזאגט זאלסט וויסן איך הייס נחום ראזנבערג צו איך קען קומען, זאגט ער יא, פארוואס זאלסטו נישט קענען קומען, קומט צו דא איז דא א גראבער אויסגעפאשעטער זון זיינער, ערנסטער, און ער קומט צו און ער זאגט מיר דו ביסט נישט וועלקאם דא, זאלסט שוין ארויסגיין, ער האט געדינגען א ספרדישן זאל שרייען קדיש העכער פון מיר, און אוועק, וואס ער. איך ברויך האבן צו טון מיט די משוגעים, זאל אים גאט באצאלן אזוי ווי סקומט זיך, עניוועי איז איך ווייס דאך א כלל ווער ס'טשעפעט מיט אונז אדער ער איז ברוגז אויף אונז איז ווייל ער האט וואס צו באהאלטן, דא האב איך געוויסט אז ס'געווען די תלמוד תורה אין צפת וואס האט געהערט פאר לעזער קעניג דארט האט מען מטמא געווען פערציג קינדער און איך האב גערופן די טעלעוויזשענס און דער שייגעץ לעזער האט געזאגט פאר די טעלעוויזשענס השמים נופלים עלי די הימל פאלט אויף מיר דו ליגנער דו האסט געוויסט וואס גייט פאר ווייל זיי האבן דיר געזאגט. עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. נאר דארטן ווי ער האט דאס בסמעדרעש האט מען מיר געשיקט א מעסעדזש אז איך זאל נישט קומען ווייל מ'וועט מיך לייגן אויף א טהרה ברעטל. ארייט, איך פארשטיי איך האב אזוי צובראכן די קהילה. די פרייע זאגן אז ווען זיי גייען ווען אין פאבליק סקול און ס'וואלטן נישט געווארן בעלי תשובות וואלט געזונטער געווען פאר די קינדער. ס'איז נישט וויכטיג. איך האב די גאנצע ווערק צוזאמגעשטעלט מיט איינעם, מיין חיים, מיין חיים איז געווען מיין פראנט מען דארט. עניוועי, די רבי'ס איז שטיסל. איך האב געטוישט די לונגען איז מיין זון געזעסן וואכן און חדשים ביי איינעם יענקי, דזשעיקאב, כ'ווייס וויאזוי עס הייסט דארט, לעבן מאנסי האט ער א הויז, א ברסלב'ער שטיבל, געזעסן אפשר וועט מען קאלן אז ס'איז דא א לונג זאל מען קענען לויפן, נעה, מענטשן אן הכרת הטוב, ס'איז נישט וויכטיג, באדעם ליין איז אז יעצט בין איך געוואויר געווארן, אינסייד אינפארמעישן, דער דוב מלמד וואס ער הייסט בראנדעס, ער איז א שוואגער פון זאלדאן פון דעם חזר זאלדאן, ווייל ס'זענען ביידע איידעמער ביי נטע מאשקעוויטש. איך האב געלערנט אין ישיבה אינאיינעם מיט דעם נטע פלעג אים אלץ פרעגן נטע האסט נישט קיין חרטה? פאר א דזשאוק און א פיין באטעמ'טער אינגערמאן. שפעטער בין איך געוואויר געווארן אז דער נטע איז אזא וועלטס חזיר אז ער האט אויפן ישמח משה'ס בעט אויסגעטון געסטריפט בחורים און ער האט מיט זיי געמאכט משכב זכר ווייל זיי האבן נישט קיין מורא געהאט דער ישמח משה איז שוין געווען אויסגעוועפט צען פופצן יאר און דארט האט זיך אפגעטון און ממילא האט ער צוויי איידעמער איינער בראנדעס און איינער זאל זאלדאנען האב איך אים יעצט געכאפט און ער איז אנטלאפן. דער בראנדעס האט מטמא געווען ביי ערנסטער האט ער מטמא געווען אסאך בחורים ער האט מטמא געווען צוויי ברידער אויך און דער טאטע האט נישט געקענט אראפנע ציען פון זיך די שמערצן צוויי פון זיינע פיינע קינדער האט מען געמאכט משכב זכר און אויסגעלערנט דאס נידריגסטע האט ער זיך גענומען דאס לעבן ער האט זיך געהארגעט איז דארטן דא איינער דאווידאוויטש. דער דאווידאוויטש איז געווען א הירא ער האט געטענה'ט צו דעם לעזער ערנסטער איך קום ארויס דערמיט מען טאר דאס נישט באהאלטן. נישט יעצט, עס גייט נאך צוריק פאר מיין צייט, און מען האט אים ארויסגעווארפן, דער ערנסטער איז געווען גענוג שטארק, ער האט אים ארויסגעווארפן, יעצט קומט אלעס ארויס, אוי איך ארבעט יעצט, ווייס איך, איך ארבעט ווי א מאשין, אלעס זאל ארויסקומען, איך גיי אויסלערנען דעם לעזער ערנסטער, אז דו האסט פוטער אויפן קאפ ווארף נישט ארויס מענטשן, האט א גראבן זון אן אנגעפאשעט, און ער איז אן איידעם ביי ר' מאטעלע זון פון בני ברק, און ער האט געפירט א מלחמה מיט. נחום ראזענבערג, ווער ביסטו? ס'איז בכלל א שול? ס'איז נישט קיין פרייוועט שול, ס'אפשר יא סעמי פרייוועט, אבער דו קענסט דאס נישט טון, ווען איך נעם דיך צום בית משפט מאכט מען דיר יענע משכנתא, מ'קנס'עט דיך מיט גרויס געלט, נאר איך זוך דאס נישט, איך זוך ס'זאל זיין א קלין קאמיוניטי, נישט אז לעזער ערנסטער'ס זון דער רשע, דער וואס איז ביי ר' מאטעלע'ס איידעם, ביי ר' מאטעלע'ס זון איז ער אן איידעם אין בני ברק, איך זאל מיך מיט אים שלאגן, ער איז ביי מיר גארנישט, א גראבער אנגעפאשעטער פיפל. פארשטייסטו מיך? און זיין מאמע האט געהייסן שבע ברכה, ווען זי איז א כלה געווארן מיט משה ערנסטער האט רב חיים מאיר געשפיגן בלוט, א מאדערענער מענטש געווען, בכלל נישט געפיט אין קיין רעבישע משפחה, און רבי יודל האט געזאגט, רבי, דו וועסט זי פארלירן אזוי ווי דו האסט פארלוירן די פריעריגע טאכטער, די פריעריגע וואס זענען נעבעך אוועק מיט א ריזשינער אייניקל פרידמאן. זיי האבן נישט געהאלטן קיין טהרת המשפחה, איך געדענק די רבי האט אמאל געזאגט פאר איטשע דוד זי שיילט מיר די הויט פון פנים ווען דו קענסט זי צוריק מחזיר בתשובה זיין, זי האט זיך אויסגעלאכט, אבער איך בלעים נישט רבי חיים מאיר ס'איז געווען נאך די קריג האט דאך אלעס נעבעך אזוי אויסגעזען, איז למעשה איז דער גראבער פיפל דער אייניקל איז אן אייניקל פון שבע ברכה שבע ברכות, איך הער זאגט די טוט זיך דער גראבער פיפל הייסט מיר גיי ארויס פון בית מדרש, פארוואס פארווען איך פרעג אים אפילו נישט. דער אייבישטער זאל אים פרעגן. עניוועי, איז דאס איז די פרשה פון די גאנצע ערנסטער איז דער דאווידאוויטש האט עס נישט געלאזט באהאלטן און איז געגאנגען מען האט אים ארויסגעווארפן, נו זיי זענען דאך דאך געווען דעמאלטס שטארק, יעצט מיש איך אויף די גאנצע פרשה, דאווידאוויטש האט מען אים ארויסגעווארפן, קיין פרנסה האט ער נישט געמאכט, ער איז יצחק דאווידאוויטש'נס זון פון בני ברק, עץ געדענקטס יצחק מיט יחיאל זיי האבן געשלעפט דעם וויזשניצער רעבן אויף די שטול זיי האבן אים געקענט טראגן, עניוועי, איז דער דאווידאוויטש זיך אריינגעזעצט אין כולל לערנען, געהאט קיין פרנסה. פון אויס מנהל. וואס האט ער געטון? ער האט אויסגעלערנט די הוראה, א גוטן קאפ האט ער, זיך געגאנגען פארהערן, היינט איז ער פון די שענסטע מורי הוראות, דיינים, אין בית שמש. זיין טאטע איז יצחק דאווידאוויטש און ער הייסט הערשל דאווידאוויטש, פרעגט זיך נאך, און טוטס הערן, וואס איך זאג ענק איז אלעס אמת. ליגנט זאג איך נישט, אפשר אביסל מניוולות. און וועמען ס'געפעלט נישט האב איך אים אין דר'ערד. לעצט האט ער עס געדארפט טון, יעצט האט ער עס נישט געוואלט טון. יעצט איך הער זאגן, איך ווייס נישט צו ס'איז זיכער, נאר דער בראנדעס, אזוי הער איך, אויף דעם נעם איך זעכצן דיסקלעימערס, ער גאר היינט א מנהל פון א חדר אין אשדוד, אזוי הער איך, שטעל דיר פאר ווי אונז האלטן. יעצט איך וויל אויך זאגן אלע בחורים פון KW פון איבעראל זאלן זאלן צוגיין אין גרויסן סאטמארע שול און וואו זייערע חברה וואס האבן זיי מאלעסטעד דאווענען און זאלן זיי געבן אין קאפ אריין, ווייזן מיט די פינגער עליה רמזי, אויף אים זאלט איר ווייזן ברם באמתנותא. זאלסט ווייזן דו חזיר, דו האסט מיך אפגעטרענט, וועגן דעם האב איך נישט מצליח געווען. הא, דעמאלטס הערט זיך עס אויף? עס הערט זיך אויף, אבער עס דארף דויערן אביסעלע שנעלער. נאכדעם איך האב שוין געהאט דעם גערער אינגערמאן אויפן האטליין, א חזיר א מניוול איך הער ער טאטשט נאך היינט קינדער. ער הייסט קארניק און ער איז א גערער, אבער זייטס ענק נישט טועה, ס'איז נישט דער קארניק וואס ער פארקויפט פיש, ס'איז א גערע חזיר, און אזוי איז רייז ריז רוז, זאגט די מענטש מיילך אלטאווסקי. יעצט זאלסט וויסן, פון ארץ ישראל אז מען פארט ארויס איז אויף בעלגיעם און אויף לאנדאן קען מען פארן ממש אן א, כמעט ווי אן א, כ'מיין מען דארף. האבן א פאספארט אבער אן א וויזע, כ'מיין זיי געבן גראד, ס'איז נישט קיין פראבלעם, וויל איך ענק דערמאנען אלטע חטאים, אישע האנשטאטער האט דא אפגעטרענט אשת איש, ער האט מורא צו קומען אויף אמעריקע ווייל די אשת איש האלטן אים אויף אן איינזעצן, ער האט זיי מפתה געווען, איינגערעדט ער וועט זיי היילן, היילן, ער האט זיך מזנה געווען מיט זיי, יעצט ער איז אין אנטווערפן טוט היינט ווייטער די זעלבע, ער איז מיט קינדער, ער לערנט מיט זיי, ער לערנט זיי אויס, וואטעווער ער לערנט זיי אויס, לערנט ער זיי אויס נישט גוט, ער איז א חזר! נאכדעם כ'האב שוין געהאט דעם גערער אינגערמאן אויפן האטליין, א חזיר א מניוול איך הער ער טאטשט נאך היינט קינדער אין אנטווערפן, און נאכדעם איז דא אין לונדון, ס'איז דא וואוי וואוי וואוי וואוי דערציילט מען מיר ס'איז דא, ס'איז דא אן אלטער בחור ס'האט קיינמאל נישט קיין שידוך געטוהן טאטשט ער נאך היינט קינדער, רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן איז איך קען עס נאר זאגן אויפן האטליין, עטס דארפטס אנהייבן צו טוהן און וואטשן ענקערע קינדער און ווייזן די קינדער מיטן פינגער הויך יעדער זאל זעהן זעהסט דער איז א חזיר אויף אים זאגט מען אז ער טאטשט קינדער. נאר דעמאלטס וועט זיך עס אפשטעלן. איך האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך, פאר יעדן תענית זאג איך אן אז מען זאל נישט ווערן פרום און מען זאל פאסטן און נאכדעם וועט מען חלילה באקומען א הארץ אטאק צו א סטראוק און דו וועסט זיין א בורדן פאר דיין גאנצע פעמילי, איך טו דאס אלץ זאגן יעדעס יאר, כ'מיין אפאר מאל א יאר פאר א תענית. איך זאג אויכעט פאר יעדן פסח יעדער ווערט משוגע פרום ב ב עס איז במשהו חמץ אלעס איז אמת אבער עס איז דא מענטשן וואס טוישן מעדעצינען יעצט לא מיבעיא אויב די מעדעצינען זענען א זאך וואס דו מוזט עס האבן דיין נשמה איז תלוי אויף דעם דארפסט עס נישט טוישן און אפילו ווען עס איז נאר דיין נשמה נישט תלוי אויף דעם דאך סך הכל א דרבנן, אדער קטניות, נאר א גזירה, און ס'איז אויכעט נוקשה, ס'איז על ידי תערובה, ס'האט זיבעצן היתרים פארוואס מ'מעג. נישט כדרך הנאה, מ'טעיסט גארנישט, טשא. קיצור, איז וויל איך ענק זאגן, ווערטס נישט פרום, טוישט נישט קיין מעדעצינען, ווייל אפילו דו נעמסט די זעלבע מעדעצין פון אן אנדערע קאמפאני וואס דארט איז נישט דא קיין קטניות און ביי דיר איז דא אפילו חמץ, די זאך איז אז דער פילער קען זיין אז דו ביסט אפילו אלערדזשיק דערצו, און נאך די מעדעצינען אז מ'פאקט אריין אינעם גוף. דאס איז א בילד אפ, נעמסט א פיל ווערסטו נישט געזונט, דאס איז א בילד אפ, דאס איז א מלחמה, שלאגן זיך ארום צוויי כוחות, די בעקטיריע, מיט די מעדיקעישן, און ס'דויערט צייט פאר די בילד אפ, במילא וויל איך ענק אלע בעטן, דאונט טשעינדזש עניטינג. די זאך דאס רבנים אנשטאט זאל זעהן אז ס'זאל זיין כשר צו עסן און ס'זאל זיין אלעס כשר ווי עס דארף צו זיין, האבן זיי זיך אריינגעלאזט דרוקן. פון אלע קאמפעניס פונקטליך צו ס'איז חמץ צו קטניות, איך האלט אז דעם ביכל דארף מען עוקר מן השורש זיין, איצעלע פומפ זעט צו געבן כשר פלייש, נישט האט צו טון מיט די משוגענע זאכן, מאכט סתם נערוועז דעם עולם, און די פרומע מענטשן הייבן אן אוי מ'טאר נישט, אה ס'איז דא קטניות, אנדערע האבן נישט קיין קטניות, און נאכדעם כאפט מען א סטראוק און א הארץ אטאק און אנדערע צרות, און וואס לאזט זיך אויס נאך די אלע זאכן? מ'קען נישט דינען דעם אייבערשטן. כ'וועל ענק זאגן א משל, א קליינע דוגמא, איך בין געווען אין ארץ ישראל, כ'האב געמאכט א מקווה, איך האב אריינגעטרעטן אין א נאגל, אן פאראסטיגטן נאגל, די פיס האט גראד אנגעהויבן צו באקומען צוויי ליינס, בין געגאנגען דארטן צו א דאקטאר און כ'האב אים געפרעגט וואס איך זאל טון, האט ער מיר געגעבן קעפלעקס, קעפלעקס האבן מיר אונז דא אויך אין אמעריקע, זייער א שטארקע ענטעביאטיק. זאג איך פארן דאקטער זאלסט אבער וויסן איך בין דעדלי אלערדזשיק צו פעניסילין, פעניסילין איז וואן טינג וואס איך טאר נישט נעמען, איך האב גענומען פעניסילין אלץ יונגל פון עלף צוועלף יארן, עס האט נישט געפעלט אסאך איך זאל נישט דא זיין, זאגט מיר די דאקטער לאמיך דיך עפעס אויסלערנען, ווער נישט קיין דאקטער און האסט מיר געזאגט ביסט אלערדזשיק, קעפלעקס איז א פעניסילין בעיס און וואטש וועסטו זען ס'וועט דיר גארנישט געשען, הערסט אן איזרעלישער דאקטער, קען זיין ער האט מיך געוואלט פטר'ן, קען זיין ער האט געוואוסט פון חרם, ער האט געוואוסט פון האטליין, נעה איך גלייב. און איך האב עס גענומען און ברוך השם די פיס איז ברוך השם געזונט און ס'האט מיר גארנישט געפעלט, אבער איך האב אים געפרעגט האו דאז איט ווארק האט ער מיר מסביר געווען ס'דא זאכן וואס די בעיס איז טאקע פון א זאך וואס דו ביסט אלערדזשיק אבער ס'איז נישט אויסגעארבעט אזוי נו לאידך גיסא איז דא אמאל וואס די מעדעצין איז ממש די זעלבע און ס'האט אין זיך קאלער און דיי מיט אנדערע זאכן יעדע קאמפעני האט דאך אן אנדערע זאך איז במילא וויל איך דיך אויסלערנען שפיל נישט דאק. דער פארשטיי גוט און אזוי ארבעט עס. בין איך געגאנגען און כ'האב נאכגעקוקט אויף די טמא'נע כלי און כ'וועל יעצט לאזן הערן א גאנצן פראגרעם פון דוקטורים וואס זענען מסביר אז ס'איז נישט גוט אז מ'טוישט ווייל פילערס מיט דייס קענען זיין אדער אלערדזשיק אדער נישט. נאר כ'וויל דער עולם זאל דאס אויסהערן און ער זאל זיך אויסלערנען אז דאס רשעות פון די רבנים ארויסצוגעבן א ביכל פונקטליך,